קול הלשון, די תורה אין יעדער פלאץ. פרשת שמות תשפ ד. יא.
פרשת שמות. אין דרשות הרן, אין דרוש החמישי, אין פרשת שמות, משה רבינו זאגט צום אייבערשטן, כי כבד פה וכבד לשון אנכי, ואני ערל שפתיים, איך קען נישט גיין צו פרעה. ער קען נישט גיין צו פרעה, כבד פה כבד לשון אני ערל שפתיים. פרעגט דער רן, דער רבוש ע האט געמאכט אזויפיל ניסים ביי יציאת מצרים, מכות בכורות, מיט עשר מכות, מיט וואס נישט, רבוש ע האט נישט געקענט מאכן נאך א נס, אויסהיילן דעם ערל שפתיים? קען דאך מאכן נאך א נס אויסהיילן ערל שפתיים און פערטיג? זאגט ער, ווייל דער רבושע האט געוואלט באווייזן, ווייסט דאך א מענטש זאגט, יא, משה רבינו, ער איז געווען מושיען של ישראל, ער איז געווען מנהיגן של ישראל, מושיען של ישראל, ווייסט פארוואס? ווייל ער האט געהאט א גוטן צינגל, ער האט פה מפיק מרגליות, האט געוואלט דער רבונו של עולם באווייזן.

מען זאל נישט זאגן אבל שהפה מפיק מרגליות, מתי מתק לשונו, וועגן האט געזען ס'איז ערל שפתיים און ער איז געווען דער רבונו של עולם וויל ווערט ער. דאס דארף יעדער איינער מתרגם זיין לעניינו. מתרגם זיין לענינו יעדער איינער אויף זיין ענין פארטייטשן רבושע וועמען ער וויל ער איז אים אים מאכט ער ווענדט זיך נישט אין דעם ווענדט זיך נישט אין יענץ אוואדע איז דא אזא זאך השתדלות השתדלות ס'איז דא א ווארט, למשל השתדלות ביי א שידוך, וואס מען זעט די וואכעדיגע סדרה, שטייט אזוי, ויברח משה מפני פרעה, וישב בארץ מדין, וישב על הבאר. איז רש י זאגט אויפן פלאץ, למד מיעקב, שנזדמן לו זיווגו על הבאר. יעקב איז דאך אויך געווען על הבאר. די מקור הדברים איז אין מדרש, די מדרש זאגט אביסל די לשון קלט דרך אבות, דאס הייסט משה רבינו איז געגאנגען כמעשה אבות, שלושה נזדמנו נזדווג נזדווגו להם זיווגיהם מן הבאר, וואסערע דריי? יצחק, יצחק אבינו, יעקב אבינו, און משה רבינו. ביי יצחק שטייט ויצחק בא מבוא באר לחי ראי פארן שידוך, ביי יעקב אבינו,

א מאנטריאלער רב האט געזאגט א זיס ווארט אז ס'דא אין טהרה איז דא צוויי מקוואות ס'דא א מעיין און ס'דא א בור, וואס איז נפק מ פון די צוויי? אזוי שטייט אין תורה אך מעיין ובור מקווה מים יהיה טהור, ס'דא א מעיין און ס'דא א בור, וואס איז נפק מ פון די צוויי? די מעיין איז כולו בידי שמים, ווייל די מעיין, די וואסער האלט אין איין קוועלן, ס'קומט, ס'קוועלט אליין, ס'קוועלט אליין, אליין. די בור איז כולו בידי אדם, כולו בידי אדם, דו גראבסט א בור, דו ברענגסט אהער וואסער, אויך די, אויך די ברענגען, די מעיין איז כולו בידי שמים, די בור איז כולו בידי אדם. זאגט די גידולי טהרה אז א באר האט פון אלע ביידע, וואס הייסט? ווייל די באר ער קוועלט וואסער, די מקור מים איז מן השמים, אבער די מענטש מאכט אינעווענדיג ער איז חוקק די פלאץ פון די וואסער, אין דעם באר, ער איז חוקק אינעווענדיג, איז דא דא אלע ביידע. די מקור המים איז מן השמים, אבער דער חקיקה, דער עצירת המים, דער אור, דאס מאכט דער מענטש. איז די באר איז דא אלע ביידע, די מקור המים מן השמים, און דער חקיקה וואס דער מענטש מאכט. טא אזוי איז ביי א שידוך. ביי א שידוך, וויסן אלע מקור השידוך איז כולו בידי שמים, עס קומט פון הימל. נאר וואס דען, דער מענטש דארף מאכן אביסעלע השתדלות דא, דאס איז וואס ער שטייט פונקט ווי ביי דעם באר, פונקט ביי די מעיין, ביי די מעיין איז דאך כולו בידי שמים, ס'קוועלט, די בור איז כולו בידי אדם, דו גראבסט, דו ברענגסט אהער די וואסער אלעס, ביים באר איז האלב האלב, וואס הייסט האלב האלב? ס'ברענגט, די וואסער קומט אליין, די עיקר איז אליין, ס'קומט אליין, נאר דו דארפסט נאר מאכן אינעווענדיג מחיצות. אזוי איז צו וויסן ביי א שידוך ס'איז אלץ מן השמים, נאר דו דארפסט מאכן אביסל השתדלות. זאגט ער דאס איז די טייטש פון פסוק, דער נביא ירמיהו זאגט פאר אידישע קינדער, אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות בורות נשברות, ווער ס'געדענקט די בורות שטייט מיט א אלף נאכן בית, בורות דארף שטיין אן קיין אלף, ס'מאכט בורות כאילו ס'איז בארות. אז דער נביא ירמיהו הנביא איז מוכיח אידישע קינדער אותי עזבו לחצוב מקור מים חיים, דו האסט פארגעסן ביים שידוך אז ס'איז מקור מים חיים איז אלץ פונעם אייבערשטן, דו מיינסט נאר לחצוב להם בורות ס'איז נאר וואס דו גראבסט די בורות, האסט דאך פארגעסן די מקור מים מקור מים א באר אז ס'איז אלעס בידי שמים, האסט פארגעסן יש מנהיג לבירה נאר לחצוב להם בורות בורות נשברים כאילו ס'איז בידי אדם. ער האט אויך געזאגט רבי שלום זלמן אויערבאך וואס איז די קשר פון א באר מיט א שידוך צו די וואסער איז די זעלבע זאך ווי די אייבערשטער האט עס באשאפן די וואסער אין באר די זעלבע זאך ווי די אייבערשטער האט עס באשאפן ללא שום תערובות קיין גארנישט די זעלבע זאך ביי שידוך איז אן אריינמישן אנדערע שיקולים אנדערע שיקולים אנדערע נישט נישט אריינמישן אנדערע פוסטע מעשות נאר איין זאך מהשם אשה לאיש, דאס איז די וואסער פונקט ווי די וואסער די מענטש מאכט נאר ער נעמט כלים ברענגט עס צו צו די מויל, דאס איז וואס דו דארפסט מאכן, דארפסט נעמען נאר די כלים מקרב זיין דאס צו דיר, אבער נישט דא אריינמישן אנדערע עניינים וואס זאל. אזוי אז מען רעדט וועגן השתדלות, השתדלות יא, אבער מען זעט די וואך שטייט אין מדרש הגדול, שטייט ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך. רבי אלעזר אומר, זאגט רבי אלעזר בפה רך, פרך הייסט בפה רך, וואס הייסט בפה רך? זאגט די מד א, זאגט רבי אלעזר אז די מצריים האבן צוגעזאגט פאר ווער ס'גייט מאכן א לבנה גייט קריגן א טאש למגן, וואס? אמרו כל מי שעושה לבנה נוטל שקל, כדי לפתות את ישראל, זיי האבן געוואלט מפתה זיין אידישע קינדער האבן זיי געזאגט ווער ס'גייט מאכן א לבנה גייט קריגן א שקל. זאגט דער מדרש, והם מייגעין עצמן יותר מדאי כדי ליטול שכר הרבה, זיי האבן געוואלט טויזנט שקל, מענטשן האבן ליב געהאט געלט, האט מען געמאכט טויזנט לבינים, פארוואס? ווייל מ'האט געמאכט, ווייל געוויסט כל כל מי שעושה לבינה נוטל שקל, זאגט דער מדרש חוץ מעמרם, עמרם, טאטע פון משה רבינו שלא נתפתה ליבו, אלא היה עושה לבינה בכל יום, האט געמאכט איין לבינה יעדן טאג. איז שפעטער, ולבסוף מה היה אומר זאגט די מדרש, ואת מתכונת הלבינים אשר היו עושים מתמול שלשום, תשימו עליהם לא תגרעו ממנו, וואס הייסט דו האסט געקענט, איך זעה פאר טויזנט שקל האסטו געקענט מאכן טויזנט לבינים, הא?

ווי האט ער געזאגט דער נאווארדיקער אז דער וואס מאכט מאכט איבעריגע השתדלות איז נאר מעניש זיך, וואס הייסט? ווער שטעל פאר איינער גייט אריין אין א האטעל, ער זיצט זיך אוועק אין צימער, דארף אנקומען צו אים די נאכטמאל, א גרייטע נאכטמאל פון די אלע סארטן עסן יא, ווי קוקט דיר אויס איינער ער קומט אריין אין די שענסטע האטעל און ער גייט אריין אין קאך און נעמט דאס און נעמט דאס און נעמט דאס און הייבט זיך אן צו קאכן לייגט עס אריין אין אויוון לייגט עס אריין ער קוקט אויס ווייט צודרייט, זיץ רואיג אין צימער מ'עט דיר אלסדינג צוגעבן. אזוי קוקט אויס א מענטש וואס טוט איבעריגע השתדלות. ער פארדינט אז ער ארבעט פאר בחינם. פארשטייסט? ער פארדינט אז ער ארבעט פאר בחינם ווייל דאס איז באשערט ס'דארף אנקומען צו דיין מויל. אזוי ארום אז דער מענטש לעבט און ווייסט ס'איז באשערט. אזוי טייטשט שוין רש"י זאגט די וואך, וירא שני אנשים עברים ניצים ויאמר לרשע למה תכה רעך. וואס זאגט רש"י הקדוש? ווער איז געווען די די שני אנשים עברים ניצים וואס זאגט רש"י? דתן ואבירם זאגט רש"י הם שהותירו מן המן זיי האבן איבערגעלאזט פון מן פרעגן אלע די קשיא דתן ואבירם האבן געמאכט ערגערע עבירות פון הותירו מן המן די דתן ואבירם האבן אנגעצינדן די געמאכט עדת קורח האבן זיי געמאכט וואס זאגט רש"י נאר הותירו מן המן זיי האבן געהאט ערגערע עבירות פארוואס זאגט נישט רש"י הם שהצו שהצו את עדת בני ישראל בעדת קורח? ביטע ניין, רש"י איז מסביר איין זאך, דו זעסט צוויי מענטשן קריגן, ווייסט ווער דאס איז? דאס פאסט נאר הם שהותירו מן המן. משה רבינו האט געזאגט נישט איבערלאזן, ס'עט זיין מארגן, זייטס רואיג, ס'עט זיין מארגן עקסטערע. ניין, זיי האבן מורא ס'עט נישט זיין, דער וואס האט נישט קיין אמונה, דער וואס ער גלייבט נישט, ער גלייבט נישט אז ס'עט זיין מארגן עקסטערע, ער גייט ארבעטן, ער גייט איבערלאזן, ער גלייבט נישט, נאר אים פאסט זיך צו קריגן מיט יענעם, ער הייבט זיך אן צו קריגן מיט יענעם אויף געלט זאכן. דער וואס גלייבט נישט אז די פרנסה מן השמים.

נאכדעם זי האט אריינגעווארפן משה רבינו גלייך נאכדעם איז בטל געווארן די גזירה. גלייך נאכדעם איז בטל געווארן די גזירה. פארוואס? ווייל די אצטגניני פרעה האבן געזאגט, האט מען שוין אריינגעווארפן מושיען של ישראל איז שוין אין יאור, געענדיגט, ס'איז בטל געווארן די גזירה. שטייט א אידענע, זי האט אריינגעווארפן יוכבד א אידישע מאמע. האט אריינגעלייגט א קינד אין יאור, יא? לייגט אריין די קינד. מען זעט שפעטער אפאר מינוט שפעטער זאגט זי דאס איז בטל געווארן די גזירה. א צווייטע מאמע וואלט זיך אנגעהויבן צו רייסן שטיקער. ווען איך ווארט אפאר מינוט, ווען איך ווארט נאך א האלבע שעה וואלט איך נישט געדארפט אריינווארפן אין יאור א קינד. איך וואלט נישט געדארפט אריינווארפן אין יאור א קינד. אבער וואס איז געווען די אמת?

אין לך שעה ורגע, זאגט ער ס'איז נישטא קיין שעה ורגע שאין השם יתברך עושה פעולה באדם, בין בבחינת גופו בין בבחינת רוחו. סיי מיטן גוף די אייבערשטער האלט אין איין טוהן פעולות מיטן מענטשן איין טוהן פעולות אין לך שעה ורגע שאין השם יתברך עושה פעולה באדם, בין בבחינת גופו בין בבחינת רוחו, דאס לעבן מיט דעם. די יושר דברי אמת טייטשט די וואך שטייט ויפן כה וכה ביי משה רבינו מען האט געזעהן דארטן א איש מצרי מכה איש עברי מאחיו שטייט ויפן כה וכה וירא כי אין איש ויטמנהו בחול טייטשט די יושר דברי אמת ויפן כה וכה די כלל פון א איד איז צו וויסן צוויי כה'ס ביי יעדע זאך וואס ס'גייט דיר גוט ס'איז עפעס א גוטע זאך כה אמר השם חלילה וחלילה ווען ס'איז פארקערט, אויך געדענק כה אמר השם. טייטשט ער אזוי, זאגט ער, כל אדם ס'איז א לשון פון יושר דברי אמת, כל אדם ראוי להיות לו מידת כה. ער דארף געדענקען דעם ווארט כה, כה אז ס'איז נאר כה אמר השם, אם לטוב אם לרע. יאמר שהכל בידי שמים. אם לטובה כה מן השמים ואם חס ושלום לרעה גם כן כה מן השמים וזוהי הנהגת בני ישראל הכשרה ער ווייסט אין יעדע זאך און ממילא האפט ער נאר אין יעדע זאך נאר צום בורא עולם אליין מען דערציילט נאך עס איז געווען ביים גאון ישראל וקדושו ר' שלמה קלוגער איז אמאל פארגעקומען א אינטערעסאנטע שאלה. וויל פשוט מסביר זיין, וויל מאריך זיין, עפעס א אינטערעסאנטע מעשה וואס דארטן איז געווען, אבער דאס מסביר זיין פריער מיט א של"ה הקדוש די וואך. די של"ה הקדוש די וואך זאגט, שטייט ביי חמישי, די אייבערשטער זאגט פאר משה רבינו, לך ואספת זקני ישראל. ואמרת אליהם, השם אלוקי אבותיכם נראה אלי, אלוקי אברהם, יצחק ויעקב לאמור, פקוד פקדתי אתכם ואת העשוי לכם במצרים. שטייט דארטן ושמעו לקולך, זיי וועלן הערן דיין קול, זאגט רש"י הקדוש, ושמעו לקולך זאגט רש"י מאליהם, פון זיך אליינס, מכיוון שתאמר להם, לשון זה, דו זאג זיי די ווארט פקוד ישמעו לקולך פארוואס? ווייל שכבר סימן זה מסור בידם מיעקב ומיוסף זיי האבן שוין די סימן פון יעקב ויוסף שבלשון זה הם נגאלים וואס איז א לשון פקוד פקוד זאגט די של"ה הקדוש פארוואס טאקע די ווארט פקוד איז א סימן לגאולה די ווארט פקוד וואס איז די סימן לגאולה אין ווארט פקוד און פארוואס שטייט פקוד אויך אן קיין ו? זאגט ער ווייל די גמרא זאגט אין מגילה יג אז דער רבונו של עולם איז מקדים רפואה למכה. די אותיות פקוד איז פאר די אותיות צרה. פ' איז פאר צדיק, ק' איז פאר ריש, ד' איז פאר ה'. געדענק ביי יעדע צרה איך האב שוין צוגעגרייט פריער די רפואה. בלשון זה הם נגאלים, ושמעו לקולך. זיי הערן דעם קול. ביסוד הגאולה. זענען די מענטשן מכיר און מאמין אין יעדע זאך אז עס איז שוין פריער צוגעגרייט די רפואה, די גאולה, פקוד. וכה היה מעשה. ס'איז געקומען אמאל א אינטערעסאנטע שאלה צום גאון ישראל וקדושו ר' שלמה קלוגער. ס'איז געווען עפעס א שטאט וואס די מושל העיר האט געקריגן א בריוו פון די ארמון המלוכה, א ידיעה פון די מלוכה, אז די זעלנערס פון די מדינה דארפן אריבער גיין דורך דיין שטאט, און זיי גייען זיין אין דיין שטאט האט די מושל העיר אפאר חדשים. האט די מושל העיר גערופן די ראשי הקהילה, האט ער געזאגט, חברה, איר זעט וואס דא טוט זיך, ס'קומען דא זעלנערס, גוי'שע זעלנערס, גוישע זעלנערס, די אלע אידן דארפן דא נעמען צוויי יעדער איינער דארף נעמען צוויי זעלנערס, צוויי זעלנערס גוים, אויף א גוטע פאר חדשים, און דאס איז געווען א גזירה קשה ורעה, וואס א' מען רעדט שוין נישט די געלט וואס ס'קאסט דא מפרנס זיין צוויי גוים, איינס, אבער ס'איז נישט נאר דאס, נאר די גאנצע ווי נעמסטו אריין צוויי גוים אין שטוב אריין? ווילסט דאך מחנך זיין אידישע קינדער, קענסט דאך אריינלייגן צוויי גוים אין שטוב אריין? ס'איז געווען א גזירה נוראה. א סכנה רוחנית נוראה, און די גזירה איז געווען אז יעדער בית אב האט געדארפט אריינברענגען צוויי זעלנערס, וואס טוט מען דא? מ'איז געגאנגען צו דעמאלטס איז דארטן געווען חסידים, און עס איז געווען וואס זענען נישט געווען קיין חסידים, זענען זיי געגאנגען, די חסידים זענען געלאפן צו איינע פון צדיקי הדור און דאס מזכיר זיין, מזכיר זיין איינע פון צדיקי הדור, האט דער צדיק געזאגט, יא. איך האלט דא יעצט פאר א פדיון שבויים, איך דארף אויפדעם אסאך געלט, מ'דארף אוועקלייגן דעם סכום, זאגט ער צו א ישועה. זענען געגאנגען גלייך די חסידים, צוריקגעפארן אין שטאט, און מען האט אנגעהויבן צו זאמלען געלט, דער רבי האט צוגעזאגט אז טאמער ס'וועט זיין געלט פאר פדיון שבויים וועט זיין דא א ישועה, זיי זאלן נישט אריינקומען. איז די חסידים האבן געגעבן, און די וואס זענען נישט געווען חסידים האבן נישט געוואלט געבן, מהיכי תיתי. און דער רבי זאגט צו, מהיכי תיתי וואס איך זאל אים ארויסגעבן געלט? פון מהיכי תיתי? בקיצור, זיי האבן זיך דארטן אביסל צוריבן, זיי האבן נישט געוואלט געבן. ביז עפעס א חכם אחד האט זיי געזאגט, פאר די וואס זענען נישט געווען קיין חסידים, זיי האבן נישט געוואלט געבן, האט ער זיי געזאגט, חברה, וואס איר האט עס מיר אויף די געלט? דאס וועט קאסטן מער געלט, די זעלנער זאלן אריינקומען, דאס קאסט מער געלט.

קען נאר די הבטחה פון רעבען העלפן. טאמער די הבטחה פון רעבען העלפט נישט, גיבט מען צוריק די געלט. אקעי. ווייל די מענ די מקדמה סייווי וועט עס קאסטן געלט, די זעלנער זאלן קאסטן שווערע געלטער. אפשר וועט די הבטחה פון רעבען העלפן. גיבטס ארויס געלט. און אויב, אויב ס'וועט נישט העלפן, גיבט מען צוריק די געלט. האבן זיי מסכים געווען, זיי האבן ביידע געגעבן געלט, די חסידים מיט די נישט חסידים. מען האט עס געגעבן פארן צדיק, פארן גרויסן צדיק. און למעשה, איז גלייך א וואך צוויי שפעטער איז געקומען א ידיעה, ס'איז געקומען א בריוו פון דעם מושל העיר אז ער האט געקריגן א ידיעה פון די מלכות פון די ארמון המלוכה אז די זעלנערס האבן משנה געווען די פלענער און זיי גייען אריינגיין דורך א אנדערע שטאט נישט דורך זייער שטאט. זיי האבן געקריגן א ידיעה פון ארמון המלוכה, דער מושל העיר, די זעלנערס האבן משנה געווען די פלענער, זיי גייען אריין דורך א אנדערע שטאט נאך זייער שטאט, נישט דורך זייער שטאט. אה! אזא מורא'דיגע נס, אזא מורא'דיגע מופת, פארשטייט זיך די חסידים האבן זיך געפריידט מיטן מופת, יא, די מופת פון רעבען, אבער די אנדערע, די וואס זענען נישט געווען חסידים, זענען געגאנגען, זיי האבן בודק געווען דעם דאטום פונעם בריוו, דעם תאריך פונעם בריוו, האבן זיי געזען אז דער בריוו וואס מען האט געשיקט פון ארמון המלוכה צו דעם מושל העיר וואס מען האט געשיקט דעם תאריך איז געווען נאך פאר וואס זיי האבן געגעבן די געלט פארן צדיק, און ממילא אויב אזוי איז דאך די ישועה נישט פון דעם צדיק, דארפן זיי צוריק די געלט. אַזױ האָבן זײ געשריגן. ס'האָט זיך אָנגעהױבן אַ שװערער דין תּורה. די חסידים האָבן געשריגן, ס'איז אַ אָפֿענער מופֿת פֿון רעבן. אַי, די תּאַריך איז פֿאַר דעם? ס'איז געװאָרן למפֿרע, איך װײס נישט. און די, װאָס זענען נישט געװען חסידים, האָבן געשריגן, גיב אַ קוק, די תּאַריך איז דאָ װען? װען איז די תּאַריך פֿון דעם בריװ? וואס זיי האבן געשיקט, וואס דער מענטש שיקט פון ארמון המלוכה נאך פאר וואס זיי האבן געגעבן געלט פארן צדיק. איי אויב אזוי דאך די ישועה נישט פון דעם צדיק, אויב אזוי דארפן זיי צוריק די געלט. א שווערע דין תורה וואס איז פארגעקומען פאר ר' שלמה קלוגער, און זיי האבן געזאגט פאר ר' שלמה קלוגער קלאר, אונז ווילמער א פסק נישט קיין פשרה, א פסק נישט קיין פשרה, און אונז וויל מיר אויך וויסן מהיכן דנתוני, אונז וויל מיר וויסן די מקור פונעם פסק. האט ער זיי געזאגט לבוקר משפט, מארגן אינדערפרי וועט זיין די פסק. לייג קאפ. צומארגנס אינדערפרי האט ער ארויסגעגעבן דעם פסק אז די חסידים דארפן נישט צוריקגעבן די געלט. זיי האבן דאך געוואלט די חסידים זאלן צוריקגעבן די געלט. פארוואס אז זיי דארפן נישט צוריק געבן די געלט פארוואס ווייל ווען ווייל רבי שלמה קלוגער האט געפסקנט זאלט איר הערן די יסוד זיינע אז די טייטש איז מ'האט אין הימל צוגעגרייט די ישועה טאקע ס'איז ארויסגעגאנגען א בריוו אבער ס'איז נישט אנגעקומען נאר נאך וואס האסט געגעבן געלט פארן צדיק יא מ'האט עס אנגעגרייט די ישועה פון הימל אבער ס'איז געווען תלוי נאר אין תפילה פונעם צדיק אינעם פדיון שבויים וואס ענק האבן געגעבן וואס איז? זאגט ער, איר האט געזען אז עס איז טאקע געווען דער תאריך איז געווען פריערט אבער צו דיר איז נישט אנגעקומען דער בריוו, ריכטיג? עס איז נישט אנגעקומען דער בריוו, דער בריוו איז אנגעקומען צו דיר נאר נאכדעם, פארוואס? ווייל מען האט געווארט אין הימל אז דו זאלסט געבן די געלט פאר פדיון שבויים, ווייל דו זאלסט געהאלפן ווערן דא ביים צדיק. און ער האט געברענגט א מורא'דיגע ראיה לדבר, לייג קאפ. אלע געדענקען די גמרא אין ברכות סמך ג' אז דער ארון ברית השם איז געווען ביים בית עובד אדום, און ס'שטייט אין פסוק ויברך השם את בית עובד אדום,

ווייסט וויפיל צייט איז געווען דער ארון ברית השם ביי עובד אדום? דריי חדשים. איז אין די דריי חדשים האבן אלע ניין געהאט זי מיט די ניין זי מיט די אכט שנירן האבן געהאט וויפיל? שישה שישה בכרס אחד. אין די דריי חדשים. האט געפרעגט ר' שלמה קלוגער האט ער זיי געפרעגט איך פארשטיי נישט. וואס ס'איז געווען א ברכה וועגן די ארון ברית השם? אז אין די דריי חדשים, די שישה שישה בכרס אחד האט זיך אנגעהויבן א האלבע יאר פריער, מ'האט דאך לתשעה, איז די תשעה חדשים, און וואס איז די, און וואס זאגסטו עס וועגן דעם ארון ברית השם? וואס זאגט די ארון ברית השם? ס'האט זיך אנגעהויבן שישה שישה בכרס אחד די אלע ניין כאטש א האלבע יאר פריער, איז דאך געווען אין די דריי חדשים, נו אלא מאי וואס איז די טייטש? דער רבונו של עולם גיבט א שיק ארויס א ישועה, וואס טאמער וועסטו מאכן אזא זאך, וועסטו אריינברענגען ארון ברית השם, וועט עס ארבעטן, טאמער נישט וועט עס גיין פאפן. אזוי אויך האט דער רבונו של עולם ארויסגעשיקט א בריוו פון דעם ארמון המלוכה, איז געווען דער תאריך טאקע פאר ווען זיי האבן געגעבן די געלט פאר פדיון שבויים, אבער דאס איז געווען בתנאי אז דו העסט מאכן די פדיון שבויים וועסטו געהאלפן ווערן, ממילא האט ער געזאגט דארפן די חסידים נישט באצאלן. נאך א ראיה, נאך א ראיה פון די גמרא אין כתובות סמך ז', א מורא'דיגע ראיה. די גמרא דערציילט אז ס'איז געווען עפעס אן ארעמאן ווי קלאפט ביי רבא אין טיר, און ער האט געבעטן לא פחות ולא יותר, וואס האט ער געוואלט? תרנגולת פטומה מיט יין ישן. יין ישן מיט תרנגולת פטומה, פטומה, פון קופה של צדקה. האט אים רבא געמוסר'ט, איך פארשטיי נישט, דו ווארפסט זיך ארויף אויף כספי ציבור און דו ווילסט אזעלכע זאכן גיין יין ישן מיט תרנגולת פטימה?

פארציילט די גמרא אדהכי והכי ער שטייט אזוי און רעדט מיט רבא, איז געקומען צו רבא א שוועסטער וואס ער האט איר שוין דרייצן יאר נישט געזען, נאך דרייצן יאר, דרייצן יאר איז זי נישט געווען ביי אים, און זי האט אים געברענגט א מתנה, וואס? תרנגולת פטומה מיט יין ישן. או, האט רבא געזען, ער האט אים גלייך מפייס געווען, זאגט די גמרא, אז ער האט געזען אז ער איז גערעכט, ער איז גערעכט פארוואס? ווייל דרייצן יאר האט ער נישט געזען די שוועסטער, און זי האט אים יעצט געברענגט תרנגולת פטומה ויין ישן. פרעגט ער, רבונו של עולם, ווען איז ארויס די שוועסטער? ווייסט ווען איז זי ארויס? פאר א טאג צוויי איז זי שוין ארויסגעגאנגען אויפן וועג. צו זיבן שעה איז זי שוין אויפן וועג. דא הייבט ער, ער האט יעצט געקלאפט, פאר דריי מינוט צוריק האט ער געקלאפט, און ער רעדט מיט אים, און פלוצלינג זעט זיך ווי ער איז געקומען מיט געקומען תרנגולת פטומה ויין ישן, האט ער געזען פאר אים א סימן פון הימל, אז וואס אז ער האט נישט גוט גערעדט צו אים, אז ער האט נישט גוט גערעדט צו אים ווייל דער ארעמאן איז גערעכט. וואסערע א קשר האט דאס? זי איז דאך שוין ארויס מיט תרנגולת פטומה ויין ישן און גרייט זיך שוין צו אפאר טעג. וואסערע א קשר האט דאס? נו אלא מאי זעהסטו אז דאס איז די טייטש אמונה, אמונה איז די טייטש, אמונה בהשגחה פרטית. ער האט שוין צוגעגרייט אלצדינג אז טאמער דו'סט זאגן אזוי האסטו דא אזוי. פארשטייסט? ממילא לעב נאר מיטן אייבערשטן. זאלסט וויסן, דאס איז טייטש וואס דער של ה הקדוש זאגט, פקד, אז איך האב שוין צוגעגרייט פארן צרה די פקידה, פקד איז אותיות, דאס איז ושמעו לקולך, ושמעו לקולך זאגט דער של ה הקדוש אז דאס איז געווען, רש י זאגט דאך אין דרשות חזל אז די סימן לגאולה איז געווען די אותיות פקד, וואס איז? ווייל פקד איז די אותיות פאר צרה, אז געדענקען שטענדיג ביי יעדע צרה, איך האב שוין פריער צוגעגרייט פאר דיר א פקידה. איך האב שוין פריער צוגעגרייט פאר דיר א פקידה. ווערט דערציילט, ס'איז דא רבנים אין רחובות, הגאון רבי אברהם רובין, רבי אברהם רובין, דערציילט אזא סארט מעשה, די וואך די יארצייט פון מיין זיידן זכרונו לברכה, ר' משה מרדכי'לע לעלעווער, האט ער דערציילט אז ער, דער רבי אברהם רובין, הגאון רבי אברהם רובין האט געלערנט אין סלאנים ס'איז געווען תשכ ה, תשכ ה. האט מיין זיידע זכרונו לברכה, ס'איז געווען ליל תשעה באב, ס'איז געווען נאך האלבע נאכט, ער האט געוואלט זען דארטן די מקום המקדש, אין סלאנים דארטן אין ישיבת בית אברהם דארטן אויפן דאך האט מען געקענט זען די מקום המקדש. ער האט דערציילט אז ס'איז געווען נאך האלבע נאכט ער איז געגאנגען דארטן אין זאנע ער האט מפיר ער איז דארטן נאך האלבע נאכט געקומען מיט מיין טאטענס זכרונו לברכה דער זיידע איז געקומען מיט מיין טאטן זכרונו לברכה זאגט ער שוין און מיין טאטע וואלט נאך ארויף געגאנגען האט געוואלט ארויף גיין אויפן דאך די דאך איז פארשלאסן קיינער איז נישט געווען ער איז געקומען מיט מיין טאטען זאגט דער רבי אברהם רובין אינמיטן מיין טאטע האט איהם געטראפן זאגט מען דארף א שליסל פון דאך דער רבי וויל ארויפגיין, אז זיין טאטע וויל, האט ער מיר געזאגט גיי זוך ווי דו ווילסט, אלץ שלאפט, גיי, ווי, ווי, ווי, אלע שלאפן, ווי כ'האב ווי א שליסל, ס'איז געווען איינס נאך האלבע נאכט, תשעה באב, האט ער מיר געזאגט דו האסט פארשטאנען, ער וויל ארויפגיין, ביי מיין טאטן זכרונו לברכה, א קיבעד אב נישט געווען, די וואנט האט זיך געקענט רירן, זיין טאטע האט געוואלט, האט געמוזט זיין, ער זאגט ער וויל ארויפגיין אויפן דאך. זאגט ער אבער וואס זאל איך טון איך זאג ס'איז אלץ פארשלאסן, ער שטייט אינמיטן זאגט רבי אברהם רובין, אינמיטן גיבט עפעס א בחור א מאך אויף א טיר, ער גייט ארויס, מיין טאטע איז צום צווייטן בחור צוגעלאפן, ער, האסט א שליסל פון דאך? האט ער ארויס גענומען פארגעסן א שליסל פון דאך, רבי אברהם רובין פרעגט אים ווי קומט אן צו דיר א שליסל פון דאך, דאס האט געהאט איין בחור וואס האט געפירט דעמאלטס די ישיבה, זאגט ער אז יענער בחור דער וואס האט געפירט אלעס האט געהאט דעם שליסל פון דאך, האט פאר צוויי טעג צוריק האט געוואלט מאכן סדר אין די חפצים, ס'איז געווען צופיל זאכן אין קעשענע, האט ער געמאכט סדר האט ער ארויסגענומען די שליסלען און האט אים עס איבערגעגעבן צו האלטן, די שליסלען פון דאך האט ער געגעבן צו האלטן, בכל אופן פאר די פאר פאר צוויי טעג צוריק האט ער אים עס געגעבן. פרעגט אים רבי אברהם רובין איך פארשטיי נישט וואס ביסטו יעצט ארויס געגאנגען אלע שלאפן איינס צוויי ביינאכט וואס ביסטו יעצט ארויס געגאנגען זאגט ער איך דריי זיך ארום פון זייט צו זייט און די די שוין זיך נישט געקענט בארואיגן איך וועל ארויסגיין אינדרויסן אביסעלע זיך אויסליפטערן אז איר פארשטייט אז ס'איז געווען צוגעגרייט שוין צוגעגרייט פאר צוויי טעג צוריק האט מען שוין צוגעגרייט דא א האט מען שוין צוגעגרייט א שליסל ביי דעם בחור ביי דעם וואוילן בחור רבי אברהם רובין האט געוואלט דערציילן א צווייטע זאך, ער האט געוואלט דערציילן וואס הייסט א מסירת נפש אויף קיבעד אב, אז ס'ווערט נוצן פון מסירת נפש אויף קיבעד אב, איז ביז זיין טאטע דארף ארויפגיין אויפן דאך איז ער געווען אויפן דאך. אבער ס'איז א לימוד אין די אמונה אויכעט, אז גיב א קוק, ס'איז געווען פאר צוויי טעג צוגעגרייט צום יא. על כל פנים.

קענסט דיר פארשטעלן א הרגשה פון א אידישע מאמע דארף אריינלייגן א קינד אין יאור? מסתובב מיט מצרים צמאי דם? אזוי ווי פאנעוועזשער רב פלעגט זאגן הא גופא, דא זאגט די גמרא, וועסטו וויסן זי האט זיך נישט מייאש געווען, א אידישע מאמע דארף אריינלייגן א בעיבי אין טייך אריין, זי האט געזאגט איך גיי זיך זען זיין חופה, אט אזוי איך גיי זען זיין חופה, און אזוי געווען, פון דעם איז נוצר געווארן משה רבינו, איך בין זיך נישט מייאש, איך בין זיך נישט מייאש, אט אזוי חופות נהירים בטבע. ער ברענגט הרב וואכטפויגל אז דער חפץ חיים פלעגט זאגן אז די שאלה וואס מען פרעגט יעדן אידן, אלע ווייסן, מען פרעגט א שאלה צפית לישועה אויבן, יא? וואס טייטש צפית לישועה? זאגט ער די עולם פארשטייט צפית לישועה מיינט נאר בישועת הכלל, זאגט ער ניין, צפית לישועה די שאלה צו מען האט געווארט אויף גאולת הכלל, אבער צפית לישועה צו דו האסט געהאט בטחון אין יעדן עת צרה וואס האסט געהאפט אויף א ישועה צו האסט זיך אראפגעלאזט די נאז, דאס איז זיינע שאלה צפית לישועה. ביי יעדע שוועריקייט האסטו אראפגעלאזט די נאז צו האסט געהאפט אויף א ישועה האסט זיך מחזק געווען בטחון, אזוי האט דער חפץ חיים געזאגט. צפית לישועה נישט נאר אויפן ישועת הכלל נאר אויפן ישועת הפרט. האסט געהאפט אויף א ישועה? דו האסט אראפגעלאזט די נאז בגללן, שוין פארקאטשעט נאז אין דר'ערד אריין. לויט רבי ר' יצחק בורקער זאגט די וואך ווען מוהרא ש חי א י באבוי דא ק ש זאגט ער וויי מוהר ש חיים וואס מאכט אזא שיינע ניגון א קדמון ועז ל וויי מוהרא ש חי א י עפעס אזא ניגון שמחה און פארט שטייט וויי מוהרא ש חי א י און מאכט דא דו ווייסט פארוואס? ווייל ס'איז דאך ידוע אז אידן האבן געדארפט זיין א פיר הונדערט יאר אין מצרים, פארוואס זענען געווען נאר נאר צוויי הונדערט צען וועגן קושי השעבוד, און ממילא איז נאר דער וימררו את חייהם דאס האט מקרב געווען די גאולה, איז טייטשט דאך וימררו את חייהם וואס איז אויסגערע וואס איז אויס קדמא ואזלא, אז פארוואס האט זיך געפאדערט די די גאולה, פארוואס איז געווען אזוי שנעל פאר די צייט, ווייל וימררו את חייהם, יעדער איינער ביי זיין קושי השעבוד. קושי השעבוד דאס איז נאר מקרב די גאולה ס'איז נאר העלפט צו אז זאל אזוי אז דו פארשטייסט גארנישט צפית לישועה ווייסט די מדרש דערציילט די וואך א מורא'דיגע דערהער די מדרש דערציילט משה רבינו איז געווען א קליין קינד ער איז געוואקסן ביי פרעה זאגט די מדרש היה פרעה מנשקו ומחבקו והוא והוא

שנוטל כתרך ונותנו על ראשו שלא יהיה זה אותו שאנו אומרים שעתיד ליטול מלכות ממך. ס'זאל נישט זיין דער וואס אונז ווייס מיר אז ער דארף דיך צונעמען די מלוכה. זאגט דער מדרש והיו שאמרו, זיי האבן געזאגט אונז האבן מורא אז ער גייט דיר צונעמען די מלוכה, והיו שאמרו שצריך להורגו או לשורפו, מ'דארף אים שנעל פארברענען און הרג'ענען. ולימד יתרו עליו זכות שאין בו דעת כי קטן הוא, יא, זאגט דער מדרש, יתרו האט געזאגט אז ער האט נישט קיין דעת, וואס איז געווען די סימן, ואמר, ואמר,

לזהב, האט געוואלט נעמען פון די זהב. ובא גבריאל ודחה את ידו ותפס את הגחלת והכניס ידו עם הגחלת לתוך פיו ונכוה לשונו וממנו נעשה כבד פה וכבד לשון. זאגט א מורא'דיגע דערהער רבותי, קומט מלאך גבריאל אראפ, איך האלט שוין די גאלד אין די האנט, איך האלט, איך וויל דעם גאלד!

אוי דאס איז לעבן מיט אמונה רבי איצעלע וואלאזשינער פלעגט זאגן א זיסע ווארט שטייט ויהי בימים הרבים ההם פאר חמישי פאר רביעי וימת מלך מצרים ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו ותעל שועתם אל האלקים מן העבודה דא האט זיך אנגעהויבן א געשריי האט זיך אין דעם האט זיך אנגעהויבן די גאולת מצרים די געשריי איך פארשטיי נישט פארוואס ביז דא איז נישט געווען קיין געשריי שטייט גארנישט ביז יעצט מ'זאל שרייען וימררו את חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים וכל הבן הילוד הילוד מ'שרייט נישט יעצט פלוצלינג געשריגן וואס איז געשען? סאו ביז יעצט אז כלל ישראל האט געמיינט די מלך מצרים נאר ער זאל שטארבן נאר ער זאל שוין גיין דער מלך מצרים זאל שוין גיין פון דא נאר ער מאכט די צרות איינמאל ס'איז געווען וימת מלך מצרים און מ'האט געזען ס'איז געווארן נאך ערגער נישט נאר ס'איז נישט אוועק נאר ס'איז געווארן ערגער אוואו האבן זיי פארשטאנען ס'איז דער בורא עולם אליין און דעמאלטס האבן זיי געמאכט געשריי דעמאלטס האט זיך אנגעהויבן די גאולה. גלי חכמה השכילה איז אויס אויס שכל שרייסט גלייך אין נומער וואס שטייט וימת מלך מצרים ביז יעצט האבן זיי געמיינט דער מלך ער איז דער רשע מרושע אבער איינמאל פאר אלעמאל ווי ס'שטייט אין שובבים איז פייער די שובבים אסאך סיבות רבי צדוק איז מסביר אז די שובבים איז אריינברענגען די אמונה אז ס'איז נישטא דער און יענער עס איז נאר דער אייבישטער ער זאגט דאך דאס הייסט דאך אם תלכו עמי קרי, מקרה, מקרה, מקרה, פארשטייסט אז די תיקון פון שובבים איז צו פארשטיין די אמונה אז נאר די אייבישטער אליין ס'איז נישטא עפעס אנדערש, נאר די בורא עולם אליינט. ני, די בורא עולם אליינט. גייט מען דאך גלייך צום בורא עולם, די ארי' דבי עילאי זאגט א מאמר נורא וואס מ'קען עס גארנישט ארויסזאגן פון מויל די וואכעדיגע סדרה, ווי די ארי' דבי עילאי ויאמר אל עמו וואס האט ער געזאגט פרעה הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו, וואס טייטש ממנו? זאגט ער אזוי אז ס'שטייט ביי די מרגלים שטייט אין פרשת שלח כי חזק הוא ממנו, וואס דרש'נט דארטן די גמרא? חס וחלילה, רשי ברענגט א דרשת חזל כי חזק הוא ממנו זיי האבן גערעדט אויף כביכול כלפי מעלה, כי חזק הוא ממנו, ממנו מיינט פון באשעפער חלילה. יא. טייטש די ארי' דבי עילאי פרעה האט געזאגט הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו זיי זענען שטערקער פון כביכול. פארוואס? ווייל זיי האבן דעם כח התפילה הקדוש ברוך הוא איז גוזר גזירה וצדיק מבטלה. הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו, שטערקער ממנו פון כביכול כלפי מעלה, ווייל זיי האבן א כח, די אייבערשטער האט אונז געגעבן א כח, האט אונז געגעבן די כח התפילה מבטל זיין דעם נגזר בכח תפילתם, אויף דעם האט פרעה געזאגט הבה נתחכמה לו, לאמיר זיך מתחכם זיין זיי זאלן נישט קענען דאווענען און אזוי איז געווען וימררו את חייהם זאל נישט קענען דאווענען איינמאל זאגט ער ווען ס'איז געווארן שפעטער ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו מ'האט אנגעהויבן צו שרייען נישט טעכלעך גלייך ותעל שועתם אל האלקים מן העבודה גלייך געהאלפן געווארן ווייל די כח התפילה איז חזק הוא ממנו ווייל אזוי ווי די ערבי נחל זאגט אפילו ס'איז געווען א גזירת ברית בין הבתרים אויף פֿיר הונדערט יאר אבער א צעקה ויזעקו האט עס מבטל געווען ויזעקו האט עס מבטל רב ועצום ממנו די כח התפילה רב ועצום ממנו רב ועצום ממנו, אין יעדן מצב א איד גיט אים א געשריי, גלייך ותעל שועתם אל האלוקים מן העבודה, אזוי ווי דער אור החיים הקדוש טייטשט די וואך ותעל שועתם אל האלוקים מן העבודה אויף כמה פעלער, אבער ער זאגט ותעל שועתם אל האלוקים מן העבודה זאגט ער, איין טייטש לערנט ער, ער פרעגט וואס טייטש מן העבודה? ותעל שועתם אל האלוקים שטייט ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו, נאכאמאל ותעל שועתם אל האלוקים מן העבודה, וואס איז מן העבודה? איז אויף איין טייטש טייטשט ער מן העבודה טייטש איז אז זיי האבן אפילו נישט געשריגן צום אייבערשטן, ס'איז געווען א צעקה מן העבודה פון כאב לב, איין וועג פון אור החיים הקדוש, מן העבודה א צעקה פון כאב לב און דאס האט בוקע געווען רקיעים, ס'איז אפילו נישט געווען קיין תפילה. די צווייטע טייטש טייטשט ער ותעל שועתם אל האלוקים מן העבודה אז ווייל ס'איז געווען פון א אחת אזוי ווי דער אור החיים הקדוש אחת מהתפילות המתקבלות ס'איז דא איינע פון די תפילות וואס מ'איז מקבל אויבן אין הימל וואס הייסט תפילה שמתוך צרה שנאמר קראתי מצרה ווען א מענטש שרייט פון א צרה ס'איז איינע פון די תפילות המתקבלות ווען א מענטש שרייט פון א צרה דערמיט ער ווייזט נאר די אייבישטער טייטשט ער ותעל שועתם אל האלוקים ווייסט פארוואס ווייל מן העבודה ווייל ס'איז געווען פון א צרה נאך א טייטש טייטשט ער ותעל שועתם אל האלוקים מן העבודה, אז אזוי איז דא תפילות וואס זיי דארפן אריבער גיין דורך מלאכים דורך אמצעים, אבער א תפילה וואס איז מתוך צער דאס איז גלייך מן העבודה גלייך צום כסא הכבוד, ווייל א תפילה מתוך צער, ס'איז נישטא קיין גרעסערע תפילה א תפילה ווען עס גייט מתוך צער. א מענטש מיינט ער איז יעצט בצרה, ער קען זיך נישט צוזאמענעמען דאווענען, ער ווייסט נישט אז פונקט פארקערט די תפילה איז בוקע רקיעים, אחת מן התפילות המתקבלות שמתוך צרה, די תפילה איז נישט דורך א אמצעי, דאס גייט אריין גלייך צום באשעפער, עם בני ישראל רב ועצום ממנו. נאר די טייטש איז, די געדאנק איז אביסעלע, מען זאגט נאך, די גמרא זאגט אין ברכות ל"ב, אם ראה אדם שהתפלל ולא נענה, יחזור ויתפלל. שנאמר, קוה אל השם, חזק ויאמץ לבך, וקוה אל השם. פרעגט דער חסיד יעבץ, וואס איז די נאכאמאל דאווענען? וואס טייטש זיך נאכאמאל דאווענען? אה? נאכאמאל, וואס איז די נאכאמאל? יחזור ויתפלל. דאס איז דא אמאל איינער. האט זיך אים פארלוירן א פעלעפאן, יעצט איז ניין מינוט נאך עלף יא? ער ווייסט ער ווייסט נישט ווי איז זיין פעלעפאן, ער ווייסט נישט איז דא איינער נארמאל, ער זוכט דעם פעלעפאן, דא אין צימער, אין בית מדרש, אין די גאס, ער ווייסט נישט ווי די פעלעפאן איז, ער ווייסט ווי דאס איז, ער זוכט עס ארום, אבער דא איינער וואס יעצט איז צען מינוט נאך עלף, ער ווייסט אז ביז עלף אזייגער האט ער גערעדט דא אין צימער, און ער ווייסט אז פון עלף אזייגער איז ער נישט ארויס פונעם צימער, ביז עלף אזייגער האט ער גערעדט מיט אים דא אין צימער, פון עלף אזייגער האט ער נישט אפגעלאזט די צימער, וועט ער נישט גיין זוכן אין בית מדרש ערגעץ אנדערש, ווייל ער ווייסט ער איז אין צימער. ער ווייסט אין צימער, איך האב דאך ביז עלף אזייגער גערעדט אין צימער מיט דעם פעלעפאן, איך בין נאכנישט ארויס פון צימער, ער וועט עס זוכן ערגעץ אנדערש, ניין, ער וועט עס זוכן נאר אין צימער, טאמער זוכט ער עס ארום אין צימער און ער האט עס נישט געטראפן, וואס טוט ער, גייט ער יא אין בית מדרש עס זוכן, צו אין די גאס. אויך נישט, וואס האט עס צו טון אין די גאס, ס'איז דאך געווען נאר דא, ביז עלף אזייגער האט ער געהאט, דעם, צען נאך עלף האט ער עס פארלוירן, און יעצט איז צען נאך עלף, ער איז נאכנישט ארויס פון צימער, און וואס וועט זיין, טאמער וועט ער עס א דריטן מאל זוכן וועט ער עס ווייטער נישט טרעפן, וועט ער יא גיין אין בית מדרש? אויך נישט, אפילו ער וועט עס צען מאל זוכן וועט ער עס נישט טרעפן, נישט גיין אין בית מדרש, נישט גיין ערגעץ אנדערש עס זוכן, ער האט דאך נישט קיין סיבה פארוואס זאל ער עס זוכן דארטן. ער איז דאך נישט ארויס פון צימער! זאגט ער אזוי דארף א איד וויסן אז דאס איז נאר ביים תפילה, דו דארפסט א ישועה איז נאר ביי תפילה, גיי עס נישט זוכן ערגעץ אנדערש, אם ראה אדם שהתפלל ולא נענה, יחזור ויתפלל, פונקט ווי די פעלעפאן, וועסט נישט גיין זוכן ווייל דו האסט געזוכט אין צימער האסט נישט געטראפן, וועסט גיין זוכן ערגעץ אנדערש, וועסט נישט גיין זוכן ערגעץ אנדערש ווייל דו ווייסט עס איז נאר דא אין צימער, וועסט וויסן דיין ישועה איז נאר ביי תפילה, אם ראה אדם מתפלל ולא נענה, ווייסט דאך דא איינער זאגט ער די דאווענען איז נישט געגאנגען ער גייט מאכן השתדלות, ניין ניין עס איז א טרייפענע דאס, טרייפענע אפיקורסות, עס איז נישטא קיין אנדערע וועג. ס'איז נאר ביי תפילה יחזור ויתפלל יחזור ויתפלל יחזור ויתפלל איך זאג נאך דאס פון בריסקער רב האט געזאגט אז דאס איז דער פשט ער פרעגט אביסל אנדערש ער זאגט יחזור ויתפלל ראה אדם שהתפלל ולא נענה יחזור ויתפלל מהיכי תיתי אז די צווייטע תפילה זאל נענה ווערן מער פון די ערשטע די ערשטע מאל האט נישט געהאלפן פארוואס זאל יעצט יא העלפן פארוואס זאל יעצט די ווייל די צווייטע תפילה איז אסאך א גרעסערע אמונה דא איינער ער שטעלט זיך דאווענען. ער מאכט די השתדלות, די השתדלות, נאך א השתדלות, ער גייט דאווענען. דא איינער ניין, ער דאווענט די צווייטע מאל, דריטע מאל, טייטש ער ווייסט אז ס'איז נאר ביי תפילה, צו די פעלעפאן איז דא אין צימער, ס'איז נישטא קיין אנדערע פלאץ, דעמאלטס איז אזא תפילה קען געהאלפן. ווען דו ווייסט פונקט ווי די פעלעפאן, ס'איז נישטא קיין אנדערע פלאץ, ס'איז נאר דא, ס'איז דא און נאר דא, דעמאלטס וועסטו געהאלפן ווערן, זיין שנעל א רפואה, שנעל א ישועה. אזוי אז מען גיט אים א געשריי. ווי האט ער געזאגט די ברכת אברהם? זאגט יקראני ואענהו. האט דער רבונו של עולם געזאגט רופסט מיר וועל איך דיר ענטפערן. און פארוואס ענטפערט ער נישט? ווייל מען רופט אים נישט. דו מיינסט דו רופסט אים נישט? דו רופסט אים יא. דאווענסט דריי מאל א טאג, דו שאקלסט זיך אפילו, שאקלסט זיך אפילו ביים דאווענען, אבער דאס איז נישט גערופן, די גערופן איז פונקט ווי די דריטע מאל האסט ארומגעזוכט יחזור ויתפלל, פונקט ווי דעם פעלעפאן האט געזוכט אין צימער דריי מאל און האט איבערגעדרייט דער צימער האט נישט געטראפן, גיין זוכן ערגעץ אנדערש, ניין ווייל ער ווייסט אז דא איז דאס, אזוי צו וויסן אז ביים אייבערשטן איז דאס. מיט די אמונה ווען א איד גייט צו. אזוי טייטשט דער הייליגער רמבן די וואך, דער רמבן טייטשט ויאמר משה אל האלקים אז הנה אנכי בא אל בני ישראל ואמרו לי מה שמו מה אומר אליהם, וואס דער אייבערשטער האט געזאגט ויאמר אלקים למשה וועסטו זאגן אהיה אשר אהיה. כ'וועל ליינען פאר א לשון פון א ראשון פון הייליגן רמבן, דער רמבן זאגט דעם לשון, וואס טייטש אהיה אשר אהיה. והכוונה להם בזה כי משה אמר לפניו יתברך, ואמרו לי מה שמו, ער האט געבעטן שיגיד להם השם, איך גיי צו אידן, יגיד להם השם, שיורה הוראה שלימה על המציאות ועל ההשגחה. עפעס ווייזן א סימן, א ראיה פאר אידישע קינדער זענען דארטן טיף אין מצרים, עפעס א סימן, א הוראה שלימה, וואס זאל באווייזן אויפן מציאות מיט השגחה פרטית. והקדוש ברוך הוא השיבו למה זה ישאלו לשמי זיי דארפן נישט קיין ראיה אין להם צורך לראיה אחרת פארוואס ווייל כי אהיה עמהם בכל צרתם יקראוני ואענם אין יעדן צער יקראוני זאל מיר רופן ואענם והיא הראיה הגדולה שיש אלוקים בישראל קרובים אלינו בכל קראנו אליו דער אהיה אשר אהיה ויש אלוקים שופטים בארץ דו פארשטייסט דו דארפסט נישט קיין אנדערע ראיה דו וועסט צו מיר שרייען און זען ווי איך ענטפער דיר.

מצלן ובעיין רחמין מן קדם אבוהון דבשמיא, זיי בעטן רחמים פון דעם טאטן אין הימל והוא שמע בקל צלותהון, ער הערט אויס זייער תפילה, מן יד הינון מתעניין ווערן זיי גלייך נענה וילידן ופרקן בשלם, ווערן זיי גלייך נענה און זענען יולדות בשלום ושלווה והשקט ובטח. די אידישע פאלק האבן זיי געזאגט אן אנדערע סארט זאך, נאך איידער די מילדת קומט תליין עיניהון, פארשטייט זיך נישט געדאווענט.

ער ווייסט וויאזוי מ'האט געשמועסט פריער יחזור ויתפלל וואס אלסדינג נאר ביי דעם בורא עולם אליין. דעמאלטס איז דער בילד גאר עפעס אנדערש. ווי זאגט מען אין סלאנים כל עין לך תצפה האפן נאר מיטן גאנצן אויג נאר צום אייבערשטן. נישט ער האפט צום אייבערשטן אבער אבער דו וועסט מיר מסדר זיין די כולל יא? דאס הייסט ער האט פוזל מיט די אויגן, קאסאקערט מיט די אויגן, וכל עין לך תצפה, מיטן גאנצן אויג נאר צום אייבערשטן, נאר צום אייבערשטן, דאס איז די טייטש פארוואס די חיות האבן א לייכטע ליידע, ביי זיי איז א לייכטע לידה ווייל זיי האבן ביי זיי איז כל עין לך תצפה, נישטא קיין מילדת אויך, איך זאג נישט מען דארף מאכן השתדלות, אבער די תצפה, די ציפיות זאל זיין צום אייבערשטן, מאכסט א השתדלות אויך ווייל די אייבערשטער האט געהייסן מאכן די השתדלות, ווייל ס'איז א מצוה וואס די אייבערשטער האט געהייסן. אזוי זאגט די רמבן, נאך א נקודה אין דעם, עס שטייט דארטן א פסוק פאר חמישי, כה תא די אייבערשטער האט געזאגט פאר משה רבינו כה תאמר אל בני ישראל, השם אלוקי אבותיכם אלוקי אברהם אלוקי יצחק ואלוקי יעקב שלחני אליכם, זה שמי לעולם וזה זכרי. לדור דור. זאגט דער רמב"ן אין די מורא'דיגע לשון, איז כדאי זיך עס צו דערמאנען ביי יעדן שמונה עשרה ביי בברכת מגן אבות, מען זאגט אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב, וואס שטייט דא אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב שלחני אליכם, זה שמי לעולם וזה זכרי לדור דור. זאגט ער, זה זכרי לדור דור, יחזור, דאס גייט צוריק אל אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב. אז וואס? אז זה זכרי לדור דור, אלע דורות, ווען דו וועסט מיר דערמאנען, אלקי אברהם אלקי יצחק אלקי יעקב, ישמע קל ויענם. דאס איז די לשון פון רמב"ן. זה זכרי לדור דור יחזור לאלקי אברהם אלקי יצחק אלקי יעקב, כי לעולם לא ישכח ברית אבות, בכל הדורות, כאשר יזכירו אלקי אברהם יצחק ויעקב, ישמע קל ויענם. דאס איז טייטש אלקי אברהם אלקי יצחק אלקי יעקב, מ'פארט מיט שמונה עשרה מיט די אבות הקדושים. פארשטייט די זה זכרי לדור דור זאגט ער יחזור דאס גייט צוריק דאס באציט זיך אלקי אברהם אלקי יצחק אלקי יעקב שלחני אליכם זאגט ער כי לעולם לא ישכח ברית אבות בכל הדורות היינטיגע דור כאשר יזכירו אלקי אברהם יצחק ויעקב ישמע קל ויענם נא לדורות יא אבער ער האט נישט געזאגט אלקי אברהם, זאג עס מיטן של ראש, ווי ער האט דערציילט, נאר עס איז געווען עפעס א א בנש"ק, עפעס א רעבישע אייניקל אריינגעגאנגען צום בית ישראל, און ער האט געוואלט די בית ישראל זאל וויסן אז ער איז א אייניקל פון דעם רבין. ער האט געבעטן פונעם גבאי רבי חנינא שיף, ער זאל זאגן פארן בית ישראל איך בין א אייניקל פון דעם רבין. רבי חנינא שיף האט געזאגט ביי אונז איז עס נישט נהוג, ביי אונז זאגט מען עס נישט פארן רבין. זאגט אים א טובה, זאג אים פון זאג פארן בית ישראל, איך בין א אייניקל פון דעם רעבן. ביי אונז איז נישט נהוג. שוין דער בחור איז צוגעגאנגען אזוי צום בית ישראל, האט ער געגעבן א קלאפ פאר חנינא שיף, גיי זאג אים איך בין א אייניקל פון דעם רעבן. האט חנינא שיף געזאגט פארן בית ישראל, אז דער בחור וויל אז דער רבי זאל וויסן אז ער איז א אייניקל פון יענעם רעבן, האט דער בית ישראל אים געזאגט, יאך זאל וויסן, ער זאל וויסן! איך זאל וויסן? ער זאל וויסן! דו זאלסט וויסן וואס הייסט זיין אלקי אברהם אלקי יצחק אלקי יעקב ביסט א אייניקל פון אברהם יצחק און יעקב ווען דו זאגסט נישט געצט געזאגט געזאגט כי לעולם לא ישכח ברית אבות בכל הדורות כאשר יזכירו אלקי אברהם אלקי יצחק אלקי יעקב ישמע קל ויענם. א מענטש גיט א געשריי, ער זאגט ער זאגט די וואך דער ישמח ישראל ער ברענגט פון זיין טאטן רבי ר' יחיאל אלכסנדר וואס עס שטייט ועתה הנה צעקת בני ישראל באה אלי וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם זאגט ער אידן האבן געקענט דארטן דאווענען? מען האט נישט געקענט דאווענען, מען האט גארנישט געקענט. כח הדיבור האבן זיי אויך נישט געהאט, שאפילו כח הדיבור לא היה להם, רק צעקו אוי וויי, דאס איז די דיבור, די צעקה אוי וויי, דאס איז ארויף געגאנגען צו גבהי מרומים, און די אייבערשטער זאגט למשה רבינו שנעל לכה ואשלחך אל פרעה, די אוי וויי, זאגט דער ישמח ישראל א לימוד, ס'איז דא אמאל א מענטש ער פילט אזוי מבולבל ער קען נישט דאווענען, זאגט ער גיב א קוק וואס איין אוי וויי האט דא געמאכט. קוק גיב א קוק איין אוי וויי וואס ער האט געמאכט. זאגט ער פון א גאנצן דאווענען איז דאך ארויסגעקומען איין אוי וויי, דו ווייסט נישט וואס דאס מאכט. זאגט ער מכאן הוא כח ההתחזקות, זאגט דער ישמח ישראל ברענגט דאס, שאפילו כח הדיבור אין מצרים לא היה להם רק צעקו אוי וויי, דאס טייטש הנה צעקת בני ישראל באה אלי מיינט א שריי אוי וויי. ומכאן הוא כח ההתחזקות לכל איש ישראל אשר מגודל צרותיו וחטאיו לא יוכל כמעט לפתוח פיו בתחינה ותפילה לפני הקדוש ברוך הוא און ער האט זיך אזוי פארקאטשעט ער קען נישט דאווענען ואם מתפלל הוא כמעט מעורבב ומבולבל ממחשבות המבלבלים אותו צומישט און צופליקט אף על פי כן בל יאמר לנפשו נואש הייב נישט אויף די נאז נעם נישט אראפ די נאז און הייב נישט אויף די הענט, נאר ויזעק ויתפלל לה' בכל יכולתו, ואף, זאגט די ישמח ישראל, אם לא יעלה חס ושלום מכל תפלות רק אנחה אחת איין קרעכץ מקרב ולב עמוק, השם יתברך בוחן לב יחשב עניו ומרודו ושפל מצבו ומקומו ושעתו שהביאו לבלבול הדעת, וברוב רחמיו וחסדיו ישמע לאנחה אחת וישמע ויושיעו, דער קרעכץ צו דער באשעפער, צעקת בני ישראל די תורה איז דאך נצחי.

וואס איז דארטן געווען ופרעה הקריב? דער מדרש דערציילט, היה הקדוש ברוך הוא מבקש לשמוע את קולם פעם אחרת, אין מצרים האבן זיי געשריגן, דער רבונו של עולם האט געוואלט הערן זייער קול נאכדעם נאך זיי זענען ארויס פון מצרים, ולא היו רוצים, אידן האבן נישט געוואלט שרייען. היה הקדוש ברוך הוא מבקש לשמוע קולם פעם אחרת. נאך וואס זיי זענען ארויס פון מצרים ולא היו רוצים. מה עשה? וואס האט די אייבערשטער געמאכט? גירה לפרעה לרדוף אחריהם, דער רבונו של עולם האט אנגעגרייצט פרעה.

זאגט דער מדרש אותו הקול שכבר שמעתי במצרים לכך כתיב את קול את קולך דער קול וואס איך האב געהערט אין מצרים פרעגט דער ישמח ישראל דער דברי ישראל ברענגט פון זיין זיידן דער רבי ר' חצקל קוזמיר א מורא'דיגע ווארט ער זאגט וואס טייטש השמיעני את קולך קול לא כתיב כאן נאר וואס אותו הקול שהיה במצרים וואס איז די קול וואס איז געווען אין מצרים וואס אותו הקול שהיה במצרים קול לא כתיב נאר אותו הקול שהיה במצרים וואס מיינט דאס און ווייטער פרעגט ער וואס איז ולא היו רוצין אידן האבן נישט געוואלט שרייען מ'האט נישט געוואלט דאווענען ביז די אייבישטער האט געמאכט ופרעה הקריב וואס איז פשט אין דעם זאגט ער א מורא'דיגע ווארט ער ברענגט פון זיין זיידן ס'איז ידוע אין גלות מצרים איז געווען גלות הדעת מ'האט נישט געקענט דאווענען יא ס'איז דא אזא זאך א קינד קען נישט רעדן יא ער הייבט אן צו רעדן ער קען נאכנישט רעדן ער קען נאר שרייען טאטע טאטע! און די טבע הדברים די טאטע איז מתמלא רחמים מ'שרייט אים טאטע! ער מתמלא רחמים ואהבה אויפן קינד און ער נעמט אים ארויס פון ווי ער דארף. זאגט ער דא ווען אידן זענען געווען אין מצרים איז געווען א גלות הדעת זיי האבן נישט געקענט דאווענען וואס האבן זיי געקענט? מען האט נישט געקענט דאווענען, געקענט שרייען נאר טאטע! נישט געהאט קיין מוח אויפן דאווענען. געווען, נאר טאטע! איינמאל מ'איז ארויס פון מצרים, זאגט ער, איז געווארן נגלה עליהם מלך מלכי המלכים, געווארן כוונות מיט מוחין מיט אורות, זיי האבן געדאוונט מיט כוונות, שרייבט ער אבער די רבונו של עולם, אזוי שרייבט ער די לשון, שהיו מתפללים בכוונות ומוחין כמובן, אבער הקדוש ברוך הוא היה מבקש לשמוע עוד הפעם את קול התפילה ששמע במצרים מקירות לבם אבא אבא טאטע טאטע. די צוקלעמטע, פארקנאקטע, צוריסענע, שרייט אבא טאטע, דאס איז געווען ביים אייבערשטן מער באליבט פון דיינע אלע כוונות און מוחין, און דאס איז די טייטש והיה הקדוש ברוך הוא מתאוה לשמוע אותו הקול שהיה במצרים, השמיעני קול לא כתיב כאן, אבער ולא היו רוצים, פארוואס האבן זיי נישט געוואלט, זיי האבן געוואלט האבן כוונות, מוחין, אלע כוונות, מיט א העכערע און געוואן, מ'וויל בכוונות און מוחין האבן זיי געוואלט, מיט אזעלכע, האט די אייבערשטער געברענגט פרעה. איז געווען נבוכים בארץ סגר עליהם המדבר, האבן זיי שוין נישט געקענט דאווענען מיט מוחין נאר שרייען טאטע טאטע, האט די אייבערשטער געזאגט לכך הייתי מבקש לשמוע את קולכם יונתי בחגוי הסלע אותו הקול ששמעתי במצרים. וואס איז דער פשט? אסאך מאל זעט אויס א מענטש איך קען נישט יעצט דאווענען כ'בין יעצט צוקלאנטשעט, אדער פארווייטיגט שטארק ער קען נישט דאווענען, אדער אויפגעשטאנען אויף די לינקע זייט, אדער אינגאנצן עפעס קוקעלויטשער, און ער ווייסט נישט דער אייבערשטער זאגט אותו הקול שהיה במצרים ס'איז ביי מיר באליבט מער פון די אלע כוונות און מוחין, אותו הקול דער געשריי טאטע טאטע אוי וויי אזוי ווי די ישמח ישראל ברענגט איין אוי וויי זיי האבן געשריגן אוי וויי צעקת בני ישראל באה אלי געשריגן איינמאל טאטע ווייסט וואס זיי האבן מחולל יא, ס'איז שובבים שטייט אין פרי מגדים, דא אן אריכות דברים, אז די עיקר תיקון פון שובבים מיט די צינגעלע רייניגן דעם צינגל, אוי רייניגן דעם צינגל, מ'זאגט נאך פון רבי ר' איציק'ל ווארקער האט געזאגט אז די עולם ווייסט אז שובבים איז על חטא הנודע, האט ער געזאגט יאך זאג על חטא שלא נודע, על חטא שלא נודע, ער האט אריינגעשאסן יענעם א ווארט און יענער דרייט זיך שוין דריי נעכט קען ער נישט שלאפן און בייטאג קען ער נישט לערנען, האט אים איבערגעדרייט די קישקעס און ער שאקלט זיך נאך ווייטער, על חטא שלא נודע. דער פרי מגדים איז זייער פייער און ער זאגט דאס איז די עיקר תיקון שובבים די רייניגן דעם צינג וואס איז ידוע די צינגעלע איז געווען דארטן אין גלות אוי צינגעלע אויף אונזער שפראך גערעדט ס'איז דא א בריוו פון רמב"ם צום זון איך ווייס ס'איז געווען א די יארצייט פון רמב"ם איז געווען נעכטן ווער ס'האט נאך נישט משלים געווען נעכטן דאס איז סויסע דאס איז ביים קבר קאן משלים אז ס'איז דא אסאך רמב"ם'ס נאך דארטן. דער לשון פון רמב ם דרך אגב איז געווען נעכטן די יארצייט, דער זיידע רבי דויד'ל ער ברענגט עס אין בית ישראל השלם בשם רבי פנחס בלאנקע האט עס געהערט פון רבי מיכאל הערמאן אז רבי דויד'ל דער זיידע רבי דויד'ל פון לעלוב פון עיר הקודש ירושלים האט געזאגט א סגולה פאר א חולה מען זאל נעמען שמן זית האלטן שמן זית און זאגן אז דער רמב ם איז געווען א דאקטאר און בזכותו זאל די אייבישטער שיקן א רפואה שלימה פאר פלוני בן פלונית און שפעטער זאל מען די שמן שיקן אויפן ציון הרמב ם אנצינדן די שמן א סגולה פאר א דאקטאר א סגולה פאר א חולה. נאכאמאל נעמען שמן זית, נעמען א אונס שמן זית, א מידה שמן, און זאגן דער רמב ם איז געווען א דאקטאר, און בזכותו זאל דער אייבערשטער שיקן א רפואה שלימה פאר פלוני בן פלונית, און שפעטער זאל מען זען אז דער שמן זית זאל מען אנצינדן אויפן לכשיזדמן, זאל מען צינדן די שמן זית אויפן ציון פון רמב ם, ס'איז א סגולה לחולה. בכל אופן, האט מען דא געשמועסט, זאגט דער רמב ם, וואס מ'רעדט דא וועגן אז די. אט די תיקון הלשון וואס ער זאגט דער פרומער גדול שלום איז דא א בריוו פונעם רמב ם, די רמב ם שיקט צו זיין זון, דאס ווערט געברענגט אין תשועת חן אין פרשת ויחי, ער האט געשיקט צו זיין זון רבינו אברהם בן הרמב ם, ער איז אריבער רדיפות, אריבער רדיפות, שרייבט ער אים, שלא יתקוטט ולא ישיב, ענטפער גארנישט, זיי שטיל און זאלסט נישט ענטפערן, זאלסט נישט ענטפערן, פארוואס? שרייבט ער אים כי גדול כח המנוצח מכח המנצח. די כח פון די מנוצח, דער וואס האט נישט געענטפערט מער מכח המנצח. איז ער מסביר דארטן פארוואס, ברענגט ער דארטן א הסבר, ווייל דער מנצח ער האט דיר אנגעשריגן האט ער מנצח געווען וועמען א מענטש, דער מנוצח האט געווינען א מלאך, די יצר הרע האט אים געוואלט ער זאל ענטפערן, האט נישט געענטפערט, האט דער מנוצח געווינען א מלאך, דער מנצח האט מנצח געווען א מענטש, ער האט מיך אריין געזאגט, אבער איך האב אים געוואלט צוריק זאגן, ווער האט מיר געשטופט א מלאך, די יצר הרע, און איך האב נישט צוריק געענטפערט, איז דער מנוצח האט געווינען א מלאך, דער מנצח האט געווינען א מענטש. לשון הרמב ם כי גדול כח המנוצח מכח המנצח. ווער רעדט, ס'איז ידוע דער בעלזער רב זכרונו לברכה פלעגט זאגן, פלעגט צו זאגן פון דעם שרף פון סטרעליסק אז איינמאל שווייגן רבותי ס'איז דא תענית שובבים תענית שובבים איז ער'ט היינט די שוואכע דורות שוואכע דורות מ'קען נישט פאסטן אבער ער'ט דא די שרף האט געזאגט בעלזער רב זכרונו לברכה פלעגט זאגן אז איינמאל שווייגן איז פונקט ווי פ"ד תעניות. פונקט פ ד תעניתים. אז די בעלזער רב זכרונו לברכה פלעגט עס איבערזאגן פלעגט ער זאגן און יאך זאג נאך און נאך און נאך. נישט פ ד נאר נאך און נאך און נאך. בעלזער רב איז איינמאל שוואך. אויף דעם צו זאגן שוואכע דורות. שוואכע דורות א חדש יומא גיבור אדני איז שווייגן. ווי די משנה ברורה ברענגט שוין אין תקע"א סעיף קטן ב' שרייבט ער כתוב בספרי מוסר, נישט ער ברענגט די משנה ברורה, כתוב בספרי מוסר, עס איז היינט שוואכע דור, זיי קענען נישט פאסטן, זיי קענען רעדן וועגן פאסטן, כתוב, כתוב בספרי מוסר, דאם באמצע אכילתו, בעוד שהוא מתאוה לאכול, ער האלט אינמיטן, אינמיטן, בעוד שהוא מתאוה לאכול, מושך ידו ממנו, ער שטעלט אפ,

מיישע צורך אדם ליאת רצון הלוי וטענות און סגיפין קומען ברעז אין פיו ותאוות. בקיצור דאס הייסט תענית הראב"ד פארוואס ער עסט און אינמיטן עסן גיט ער א שטעל אפ. דער בית אהרן רופט אן דעם תענית הראב"ד גילגולי שלג. פארוואס? אינמיטן עסן? פשש, מען האלט אינמיטן עפעס א עמקות.

אה. ס'איז א בריוו פונעם הייליגן דברי חיים, מען רעדט נישט אויף ה' דשובבי"ם, ה' דשובבי"ם, ווער ס'האט כוחות, ווער ס'האט כוחות איז איז אין מגן אברהם שטייט וועגן ויחל, וועגן פאסטן, ויחל, בסדר, ווער ס'האט כוחות ס'איז היינט שוואכע דורות, אבער מען רעדט וואס די מענטש קען יא. הערט אריין א בריוו וואס דער דברי חיים שרייבט צו זיין אייניקל צאנזער רב ער זאגט שמעתי שאתה עושה סיגופים זאגט ער ואמר הרב הקדוש מראפשיץ שיום אחד בלא דברים בטלים חשוב יותר מתענית על כן תראה ללמוד בהתמדה תורה הקדושה ואל תדבר שום דברים בטלים חדשים. איך מיין אז א בחור מאכט זיך א בחור א אינגערמאן, היינט איז שוואכע דורות מען קען דאך נישט רעדן פון פאסטן, אבער מען טאר נישט פארגעסן אז שטייט אין מגן אברהם וועגן ה' דשובבי"ם פאסטן, איי למעשה איז שווער, איך האב פאר דיר א פשוטע עצה, נעם מיטוואך, מיטוואך ביינאכט, נעם א קליינע בלעטל, נישט קיין גרויסע, א קליינע בלעטעלע, און מאך דיר דארטן א סדר היום וויאזוי מארגן וועט זיין די טאג כולו קודש להשם, וויאזוי מארגן האסטו וואס מער געלערנט און וואס ווייניגער גערעדט, מארגן די אויגן מיט די מויל. א טאג וואס מארגן ביסטו משעבד די אברים צו אברים למנחה, די חידושי הרי"ם זאגט די אברים ברענגען א מנחה צום אייבערשטן אין דעם טאג, א טאג וואס זאל זיין כולו קודש להשם, ס'איז סיי פאר לערנערס און סיי פאר ארבעטארערס, דעם טאג וויאזוי גיי איך זיין די נענטסטע צום אייבערשטן, דעם ערשטן נאנט צום אייבערשטן, יעדער איינער לכל אחד ואחד לפום דרגא דיליה ער זעצט זיך אוועק און מאכט זיך אויף א קליין צעטעלע, ווי אזוי קען איך מארגן זיין דער נענטסטער צום אייבישטער מאכט זיך א קליין צעטעלע א סדר היום, כולו קודש לשם. יא, אויף איינמאל איז ער דערפריערט, און ארום און ארום, איך רעד נישט אויף חלילה וחס אויף זיך איבערשטרענגען, איבערשטרענגען. ניין זיכער נישט. אבער אבער דו זאלסט זיין די נענטסטע צום אייבערשטן אויף דיין, גיב זיך א שטעל פאר אויף דיין מצב, ווי אזוי קען איך מארגן זיין די נענטסטע צום אייבערשטן? נעם א קליין צעטעלע און מאך דאס פאר דיר. איך ווייס, איך ווייס, יעדער איינער ווייסט פונקטליך וואס זיין יצר הרע האט, אבער וואס קען איך יא מארגן? איין טאג זיין נאנט צום אייבערשטן, נאנט. די דאווענען זיין בעסער, באיכות איבער כמות, רעדן צום אייבערשטן, די לערנען, די וואס ווייניגער די אויגן, וואס ווייניגער די מויל, וואס מער נאנט צום אייבערשטן אין דעם טאג, אויף דעם זאגט מען נישט שוואכע דורות. מיר וויסן אז עס שטייט וועגן פאסטן. עס שטייט וועגן פאסטן אויף די טעג. נישט נאר אויף פ', ווער עס ברענגט נאך רוח הקודש אויף א גאנצע. אבער היינט קען מען רעדן וועגן פאסטן? היינט א? היינט האלט מען איין אויס פאסטן. וואס הייסט פאסטן? היינט קענסט רעדן וועגן פאסטן? אבער די גמרא זאגט א פשוט'ע עצה אויף דעם. וואס? די גמרא זאגט איינער גייט צו צו א בהמה און ער זאגט רגלה של זו עולה, וואס איז די הלכה? כולה עולה. איז דא א פשוטע עצה. נעם די אויגן גיי מיט, פאסט אפ משבת לשבת, נעם די מויל, האסט געפאסט משבת לשבת. דו קענסט, אויף דעם קענסטו אויך זאגן שוואכע דורות? מען רעדט נישט אז פאסטן די מויל משבת לשבת א גאנצע וואך א תענית דיבור, נישט אויף דעם האט מען גערעדט. און מען רעדט נישט די אויגן וואס גייען אזוי אין די גאס. יא, אראפ נעמען די ברילן אין די גאס דאס וועט דיר גאר נישט שאטן. זיך נישט איינקנאקן, האב נישט מורא קיין מאשין וועט זיך נישט איינקנאקן. אראפ נעמען די ברילן און צו גיין גיין מיט די אויגן ווי עס ווערט געברענגט אזוי, זעהן נאר די ד' אמות, די אויגן אראפ, נארמאל, זעהן די ד' אמות. נעמסט די אויגן גיסטו אים, עס, רעדן אויכעט קענסט רעדן. אבער וועסט דאך איבערטראכטן וואס דו רעדסט, ס'דא שוין לייכט א תענית דיבור, הא? פארשטייסט וועסט דאך איבערטראכטן, וועסט זיין אביסל א שליט, א בעל הבית. דו נעמסט א אבר פאסט משבת לשבת, דו האסט געפאסט משבת לשבת? האב יעצט גערעדט וועגן דעם מויל. יאנטע ווען רעדט איר יעצט וועגן מויל? נישט כאפן א שטיקל דגל. ווי איר ווייסט דער תוספות יום טוב זאגט עס אין פרק ג משנה י"א אין אבות, א אינטערעסאנטע זאך. מענטש גיבט ארויס, זאגט ארויס א ווארט פון מויל. ער זאגט המלבין פני חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבא. פארוואס אין לו חלק לעולם הבא? פארוואס אין לו חלק לעולם הבא? המלבין פני חברו ברבים. ס'איז א מורא'דיגע ווארט. ווען איך בין באשאפן געווארן, נישט נאר איך נאר אלע, איז דאך דער אייבערשטער געזאגט נעשה אדם, איך וויל אים באשאפן. רבשע ס'איז א דבר השם. זייט דו גייסט דאס מבייש א מענטש, האסטו מבייש געווען דעם אייבערשטנ'ס א ווארט, כי דבר השם בזה, דאס איז איינער וואס איז מלבין פני חבירו ברבים, און דערפאר אין לו חלק לעולם הבא. קומט א אדם גדול זאגט א ווארט, אה ס'איז גארנישט. האסט מבזה געווען דעם אדם גדול, דו זאגסט אזוי פאר אדם. זאגט ער, דער אייבערשטער האט געזאגט נעשה אדם, און דו גייסט יעצט און האסטו מבזה געווען דעם דבר השם מיט דעם וואס דו האסט יענעם יענעם מבייש געווען, ס'איז נישט נאר דער בין אדם לחבירו, האסטו מבזה געווען דער דבר השם. אביסעלע מער זהירות אין די טעג, אויף דיין מויל וואס דו רעדסט צו יענעם. דער הייליגער רבי ר' משה לייב סאסעווע, דער רבי משה לייב סאסובער איז דאך געווען דער גרויסער אוהב ישראל וקדושו, יא? און מען זאגט נאך אז מען זאגט נאך אז דער דער רבי משה לייב סאסובער האט אמאל אויסגעלייזט איינער וואס איז געווען פון די אינשי דלא מעלי א איד אבער א א שוואכע א שוואכע אידישקייט דארטן געווען גאר גאר שוואך פון אינשי דלא מעלי האט אויסגעגעבן פאר אים א ים מיט געלט און מען האט געפרעגט רבי משה לייב וואס האסטו געמאכט וואס האסטו אים אויסגעלייזט ער איז דאך א גארנישט א האט ער געזאגט איך בין אויכעט א גארנישט, איך וויל דער רבשע זאל רחמנות האבן אויף מיר, אז איך וועל רחמנות האבן אויף דעם גארנישט וועט דער רבשע רחמנות האבן אויף מיר, פארוואס האב איך עס דערציילט, איך האב עס דערציילט אלס הקדמה אויף א קומענדיגע מעשה, נאכאמאל, רבי משה לייב האט געזאגט, איך האב רחמנות אז איך וועל, ער האט אויסגעגעבן א ים מיט געלט וועמען אויסצולייזן דעם אינש דלא מעלי, זאגט ער ווייל איך וועל רחמנות האבן אויף אים וועט דער רבשע רחמנות האבן אויף מיר. דער הייליגער רבי משה לייב האט זיך אויסגעגעבן כל הון וחללא דעלמא אויף אידן, נישט צו אידן צו העלפן, מען דערציילט נאר ווען ער איז לא עלינו נישט געזונט געווען, איז אריינגעקומען עפעס איינער מבקר חולה זיין, און דער יענער האט אים געפרעגט, דער רבי איז מקבל די יסורים באהבה? רבי מקבל יסורים באהבה, האט ער אים געזאגט, אינגערמאן, דו ווייסט וואס איז געווען די עבודה זרה אין מצרים? די עבודה זרה אין מצרים האט געהייסן פי החירות, אז דער מויל איז געווען באפרייט, רעדט וואס ער וויל. דו דאגה'סט יעצט ווען מקבל יסורים באהבה, דאס איז דיינע דאגות, אנשטאט אים מחזק צו זיין, פרעגט ער צו מקבל יסורים באהבה, דאס איז זיינע דאגות, צו מקבל יסורים באהבה צו מקבל. פארשטייט דער רבי ר' משה לייב וואס האט דארטן אויסגעגעבן אלע דינגען דעם אינש דלא מעלי אויסצולייזן האט אים פארדראסן און באזירגעט אקעי לעבסט נישט מיט יענעמס צער יענער מוטשעט זיך און די דיינע דאגות צו מקבל יסורים באהבה אנשטאט אוועקצונעמען זיין כאב אנשטאט צו לייכטער מאכן זיין כאב דאגה'סטו אים יעצט צו ווערן מקבל יסורים באהבה אמנם כן אין די גמרא אין די הייליגע גמרא איז דא די הייליגע תנאים סאו אונז האבן נישט קיין השגות זענען אריינגעקומען און מען האט געפרעגט מבקר חולין זיי האבן געפרעגט חביבין עליך יסורין לא הם ולא שכרם הייליגע תנאים זינט האבן מיר נישט קיין השגות די הייליגע תנאים אבער דו דו קומסט אריין מבקר חולה זיין און קוק אריין אין רמב"ם וואס דו זאלסט רעדן מיט אים און צום אראפ נעמען דעם כאב אראפ נעמען דעם צער פרעגט מען צו מקבל יסורים באהבה האט ער מיר געזאגט איין ווארט האט ער מיר געזאגט די עבודה זרה אין מצרים האט ער מיר געזאגט שטייט אין משנת הרמל פון ר' שלו' אז ער האט מיר געזאגט די עבודה זרה פון מצרים איז געווען פי החירות וואס איז פי החירות די מויל באפרייט פלאצקעט וואס ער וויל וואס קומט אים רעדט ער דאס דארף מען יעצט כאפן א שליטה אויפן מויל, האבן נישט גערעדט אויף קיין תענית דיבור, תענית דיבור ווער ס'קען איינמאל א וואך זייער שיין, אבער מען רעדט דא נישט וועגן א תענית דיבור, מען רעדט דא פי החירות, די מויל זאל נישט זיין באפרייט, אביסל א שליטה, שובבים איז צו מאכן א שליטה פון די מענטשן אויף די איברים, א שליטה אויפן מענטשן צו די אלע איברים. דאס איז די שובבים. א שליטה אויף זיך. א שליטה אויף די איברים. שובבים, איז איינער אריינגעקומען צו באראן רוטשילד, רבי נטע פריינד פלעגט דערציילן, איינער איז אריינגעגאנגען צו באראן רוטשילד, און האט זיך מציע געווען איך וויל ארבעטן ביי דיר, פרעגט אים באראן וואס קענסטו? זאגט ער איך קען זיין א יועץ, איך קען גיבן עצות, האט אים באראן רוטשילד געזאגט אפשר גיבסטו מיר א עצה? זאגט ער יא וואס? וויאזוי ווער איך פטור פון דיר?

די וואס האט פריער גערעדט וועגן די איבערגעגעבנקייט פאר יענעם, איר ווייסט אין מדרש שטייט נורא'דיגע זאך וירא אלקים די שך על התורה ברענגט א מדרש שך על התורה אויפן פסוק וירא אלקים את בני ישראל וידע אלקים וואס איז געווען וירא אלקים את בני ישראל? ועוד, זאגט די שך, שמעתי שנמצא במדרש, מה ראה? מה ראה? וירא אלקים את בני ישראל, וואס איז וואס מה ראה? ראה שהם מרחמים זה על זה, איינער איז מרחם אויפן צווייטן, כשהיה אחד מהם משלים סכום הלבנים קודם חברו, איינער האט משלים געווען סכום הלבנים פארן חבר, היה בא ומסייע עם חברו, ער האט געקומען העלפן דעם חבר, וכשראה הקדוש ברוך הוא שהם מרחמים זה על זה, אמר ראויים אלו לרחם עליהם? כי הוא המרחם מרחם הוא לו, שנאמר ונתן לך רחמי ורחמך. פארשטייט? די מדרש שטייט די וואך ביאר ביאר ביאר צו משה לך ביאר ביסט בלויזן וואס איז ביאר ביסט בלויזן מיר די גלושן מדרש טראנקען וואס איז מיי ביאר די מדרש וואס איז געווען משה רבינו? פון ווי איז ער געווארן משה רבינו? פון דעם איז געווארן משה רבינו, וירא בסבלותם, זאגט דער מדרש, שהיה רואה בסבלותם ובוכה ואומר, חבל לי עליכם, מי יתן מותי עליכם, שאין עבודה קשה ממלאכת הטיט, זאגט דער מדרש, והיה נותן כתפיו ומסייע לכל אחד ואחד מהם. א גאנצע לשון מדרש, די מדרש איז מסיים, אמר הקדוש ברוך הוא,

זאגט דער מדרש ווייטער, שסר מעסקיו לראות בסבלותם, לפיכך ויקרא אליו אלקים מתוך הסנה. מורא'דיגע זאכן, מען זעט פון וואס די חתם סופר טענה'ט אז נאר דאס איז געווען משה רבינו. חתם סופר אין ליקוטים און דער מקור איז אין פון זיין תלמיד ליקוטי חבר בן חיים, ער זאגט אזוי אז די וואך שטייט ויגדל משה ויצא אל אחיו, יא? ס'איז דא נאך אמאל שטייט אין פרשת תולדות ויגדלו הנערים, ווי דער הייליגער חתם סופר, גיב א קוק צוויי ויגדל. ויגדל משה, די ערשטע זאך וירא בסבלותם, וואס זאגט רשי? פון וואס איז ויי, ער זאגט פון וואס איז געווען ויגדל משה, פון יא פון וואס איז ער געווארן גרויס, איין זאך, וירא בסבלותם, וואס זאגט רשי? נתן עיניו ולבו להיות מיצר עליהם, גיי און קוק א איד מוטשעט זיך, וואס גייט דארטן פאר? נתן עיניו ולבו להיות מיצר עליהם. וואס איז שפעטער? צומארגנס קומט ער האט געזען א גוי א גוי שלאגט א איד, איש מצרי מכה איש, ויטמנהו בחול, געלייגט אין דרערד אריין, פייניגט א איד, צומארגנס שני אנשים עברים נצים, לרשע למה תכה רעך, פון דעם איז געווען ויגדל משה, משה רבינו געוואקסן. די לעומת זה זאגט דער הייליגער חתם סופר דארטן ויגדלו הנערים ווי אזוי איז געוואקסן א עשו, ויאכל וישת ויקם וילך, מ'זעט נישט קיין סענטימעטער זיך נאך א מענטש, נאר מיך מיט זיך מיט דיך מיט מיך פון דעם וואקסט א עשו. דער הייליגער חתם סופר גיב א קוק וואס דאס איז. ברענגט דער ליקוטי חבר בן חיים דער תלמיד פונעם הייליגן חתם סופר, הוה מרגלא בפומיה דמרן ז"ל, דער הייליגער חתם סופר איז געווען מרגלא בפומיה, אז די גמרא זאגט אין נדרים ל"ח, לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחות, פסל לך, פסולתן שלך, פון דעם איז משה רבינו געווארן א עשיר, אזוי זאגט די גמרא, געווארן א עשיר, טייטשט דער חתם סופר, מפסולתן של לוחות, אין די עשרת הדיברות שטייט נישט קיין מידות טובות, אין די עשרת הדיברות שטייט נישט אז מען דארף צולייגן א האקסל דארטן פאר די לבנים וואס משה רבינו האט געמאכט דארטן.

מען רעדט שוין נישט וואס די הייליגע רמבן זאגט די וואך אויפן אויפן אהיה אשר אהיה זאגט די רמבן כשם שאתה הווה עמי כך אני הווה עמך אם פותחין את ידיהן ועושין צדקה אף אני אפתח את ידי שנאמר יפתח השם לך את אוצרו דער רבונו של עולם זאגט איך שפיגל פונקט ווי דו שפירסט זיך, פונקט ווי דו פירסט זיך צו אנדערע אזוי פיר איך זיך צו דיר. וואס דו פירסט זיך צו אנדערע אזוי פיר איך זיך צו דיר. אהיה אשר אהיה און כשם שאתה הווה עמי כך אני הווה עמך. אם פותחין את ידיהם ועושין צדקה אף אני אפתח את ידי שנאמר יפתח השם לך את אוצרו. מיר זאגן עס איז געווען א איד האט געהייסן ר' מאטל וויינבערגער, ר' מרדכי וויינבערגער פון טאראנטא, פון קאנאדע. ר' מרדכי וויינבערגער. די עולם האט אים געקענט דארטן דער וויזשניצער עולם ער איז אוועק פאר זיבן יאר צוריק דער דער האב איך זיך וואס געהערט פון די קינדער די אייניקלעך האבן דערציילט דער ר' מרדכי האט געהייסן ר' מרדכי גרינפעלד נאר וואס איז געווען נאכן מלחמה איז ער האט מען האט דאך געדארפט א פאפיר מען זאל קענען אריינגיין אין די מדינות די מדינות האבן דאך נישט אריינגעלאזט דער ר' מרדכי האט געהייסן ר' מרדכי גרינפעלד און האט געהאט א חבר וואס האט געהייסן ענגל, און מען האט, מען האט געדארפט, מען האט געדארפט א אישור כניסה אריינגיין אין די מדינות, איז פאר, פאר מען האט געגעבן א אישור אריינצוגיין אין די מדינות האט מען נאך בודק געווען ביי א דאקטאר, און ביי זיין חבר ענגל האט מען געטראפן ער האט לא עלינו טיפוס, האט מען פארשטייט זיך נישט געגעבן קיין מען האט אים נישט געגעבן. ר' מרדכי האט יא געקריגן, ר' מרדכי האט יא געקריגן א אישור אריינגיין אין טאראנטא אין קאנאדע. שוין, ווען עס איז געקומען די צייט וואס די שיף האט געדארפט פארן, איז דער ענגל געקומען מבקר זיין ר' מרדכי, דעמאלטס האט ער געהייסן ר' מרדכי גרינפעלד, און ער האט געוויינט. האט זיך צושאסן דעם פוזי האט אים געזאגט מרדכי דו ווייסט אז איך גיי שוין דא בלייבן ווייל אפילו איך ווער געזונט אבער וואסערע מדינה וועט וועלן אננעמען איינער וואס האט אמאל געהאט טיפוס בקיצור נכמרו רחמיו און האט אים געזאגט מרדכי האט געזאגט פאר ענגל אז דו הייסט פון היינט מרדכי גרינפעלד דו הייסט פון היינט מרדכי גרינפעלד נעם נאר מיין אישור האט אים געגעבן זיין אישור פאר און ער איז געבליבן דארט למעשה איז ער געבליבן דארטן, נאך א לאנגע צייט האט ער געטראפן א צווייטן אישור מיט עפעס א נאמען וויינבערגער, פון א נאמען מרדכי וויינבערגער פון איינעם וואס האט שוין נישט געלעבט, ער האט עפעס מסדר געווען נאך לאנגע יארן, און ער איז דעמאלטס אנגעקומען קיין טאראנטא, און זייט דעמאלטס האט ער געהייסן מרדכי וויינבערגער. מרדכי וויינבערגער, אבער זיין אריגינעלע נאמען איז געווען מרדכי גרינפעלד. און ער איז אנגעקומען אין טאראנטא אין קאנאדע, אויפגעשטעלט תורה וגדולה נתאחדו על שולחנו, טייערע קינדער מיט חשוב'ע אייניקלעך, מען זעט זיי דא, חשוב'ע אייניקלעך, גאר חשוב'ע אייניקלעך. האט ער דערציילט אז דער ר' מרדכי איז אריינגעגאנגען אמאל צום אמרי חיים, ער זאגט רבי איך הייס נישט מרדכי וויינבערגער מיין נאמען אמת'ן נאמען מרדכי גרינפעלד איך הייס פאר די מלחמה גרינפעלד איך האב עס דעמאלטס געביטן איך האב אים אוועק געגעבן די גרינפעלד און נאך יארן האב איך זיך גערופן וויינבערגער איז אפשר געקומען די צייט איך זאל צוריק רופן גרינפעלד האט דער אמרי חיים געזאגט חס וחלילה חלילה וחס אז זאלסט נישט וואטן. ווייל ווען מען זאגט דעם נאמען מרדכי וויינבערגער ווערט א גרויסע רעש אין הימל וואס א איד קען מאכן פארן צווייטן. חלילה נישט משנה זיין. זי מאכט וואס א נחת רוח, ס'ווערט א רעש אין הימל, א נחת רוח אויבן אין הימל וואס א איד איז מסוגל צו מאכן פארן צווייטן, האסט אוועק געגעבן זיין רשות, בלייב דא און גיי פאר און. במה דברים אמורים, די וואכעדיגע סדרה שטייט ויאמר פרעה למיילדות העבריות אשר שם האחת שפרה ושם השנית פועה. ווער איז דאס געווען? יוכבד און מרים? און פארוואס איז זי שפרה? ווייל שמשפרת את הוולד, פועה שפועה לוולד. ממילא קענסט נישט שרייבן אויף שם האחת יוכבד שם השנית איז מרים. ניין, די ארגינאלע נאמען וואס מ'טוט פאר'ן צווייטן, נישט משנה זיין דעם נאמען. דער נאמען וואס מ'טוט פאר'ן צווייטן, שפרה ופועה, דאס איז דער אמת'ער נאמען וואס מ'גיט פאר א צווייטן. און ווען מ'האלט אן תשעה באב איז דא עפעס א אמרה, מ'האט געזאגט עפעס אויך א מאמר, א יום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה תיקנו הטוב והמטיב. זאגט ער ביתר איז אותיות ברית, דער אייבישטער זאגט פון הרוגי ביתר איז תיקנו איז די תיקון הטוב והמטיב, א טובה טוהן א אידן, דאס איז די תיקון א טובה טוהן א אידן, מיין זיידע האט יארצייט די וואך, ר' משה מרדכי לעלובער, בפרט, מיין באבע עליה השלום האט געהאט א גמח. די גאס איז קטן, מען רעדט נאר א. זי האט געהאט א גמח, און ביי איר האט זי געפירט א גמח. זי האט געהאט א גמח פון חופה קליידער, א גמח פון געלטער. וואס זי האט זיך געפירט א גמח, מען האט געדארפט צאלן צייטליך, ס'איז נישט געווען קעלעלע ווי אזוי געווען, מען האט געדארפט צאלן צייטליך. און ס'איז געווען זייער טבעי אז איינער האט געדארפט איר צאלן א, האט איר געדארפט צאלן א תשלום. איז ער אריינגעגאנגען פריער צום זיידן אריין וואו ער האט זיך מזכיר געווען און דארטן האט ער גענומען די געלט און אריינגעגאנגען צו די באבע און באצאלט און זי האט נישט געוואוסט עד יום פטירתו פון דעם פון וואו ס'קומט די געלט. על כל פנים, איר פארשטייט פאר אונז שפרה ופועה, ווי זאגט רש"י? רש"י זאגט שפרה איז יוכבד על שם שמשפרת את הוולד, פועה איז מרים שפועה ומדברת והוגה לוולד כדרך הנשים המפייסות תינוק הבוכה. שפרה מילא שמשפרת הוולד גיב איך א נאמען שפרה, פועה פועה זי שרייט צום וולד, זעהט ער זי שרייט אין זי שרייט, זי אויך א נאמען דארף אויך דא, זעהט וואס הייסט א גוט ווארט, א גוט ווארט אין תורה האט עס א נאמען פועה, עס האט א נאמען, זאגט יענעם א גוט ווארט, תיקנו הטוב והמטיב מיינט נישט אויב מיט עסן מיט א גיב מיט געלט, איך האב נישט קיין געלט איך קען נישט געבן מיט א גוט ווארט.

היינט איז געווען די יארצייט פון ווילעדניקער שארית ישראל, זאגט ער א מורא'דיגע ווארט וועגן שובו בנים שובבים חוץ מאחר, די שובו בנים שובבים אין די טעג איז דא א פתח תשובה אפילו איינער וואס איז שוין נעבעך אזוי פארפארן וואס ער איז שוין חוץ. ער איז שוין אחר, מען האט אים שוין ארויסגעטריבן חוץ זאגט די שארית ישראל, און ער איז שוין אחר, ער הייסט שוין אחר, יעצט חוץ נחלת הקדושה, זאגט ער די טעג שובו בנים שובבים ווייל די טעג איז מכפר אויף די ענינים, זאגט ער וואס יום כיפור איז נישט מכפר, זאגט די שארית ישראל נורא נוראות, וואס יום כיפור איז נישט מכפר איז מכפר אלה הימים, ממילא רבותי, די האבן ארי' הק' שוין פריערט געשמועסט, אז שטייט דאך וועגן פאסטן, יא. ווען שוואכע דורות דער שם משמואל ברענגט אבער שם משמואל'ס יארצייט איז אויך פרייטאג, אויך אין זעלבן טאג כ"ד טבת, ער ברענגט אז זקני הקדוש מקאצק אמר דא תעניתים. אז די גרעסטע סיגוף איז זיין אן ערליכע איד. וואס מען האט געשמועסט פריער. רעד דיר נישט פאסטן אבער נעם א טאג אין שובבים וואס מען זאל זיין כולו קודש להשם. נעם א טאג דו ביסט די נענטסטע צום אייבערשטן, נעם דאס א טאג דו מוזט נישט זאגן שוואכע דורות, נעם די עיניים מיט די שפתיים זיי זיך מקרב לאביך שבשמים, שובו בנים שובבים, די פרי מגדים טייטש דארטן שובבים אויף יעדע זאך ברענגט ער א פסוק, ער זאגט שובבים מיינט, איין טייטש זאגט ער שובב מיינט מורד,

אפילו ביסט געווען שובב לשון שבירה ביסט שוין א בעל מום געווארן פון אזעלכע חטאים, אפילו שובב לשון גירוש ביסט מגורש, שובו בנים קום אריין צוריק צו מיר, קום אריין צוריק צו מיר בעט זיך די אייבערשטער, יעדער איינער טייטשט זיך אויף זיין טייטש ווי אזוי איך קען זיך דערנענטערן צום אייבערשטן, יעדער איינער קענט זיך גוט לב יודע מרת נפשו און ביי זיך ווי אזוי איך קען זיך נתקרב ווערן צום בורא עולם, אוי! יעדער איינער ביי זיך אבער דער רבונו של עולם רופט אריין יעדן איינעם. מיט יארן צוריק דא אין פאנאוויטש איז געווען דעמאלטס די ראש ישיבה געווען רבי שמואל ראזאווסקי ס'האט געלערנט עפעס א בחור דארט אין ישיבה וואס ער איז געווען אזוי געווען עפעס עמפינדליך זייער רגיש ער איז געווען עפעס א בקיצור לימים נישט געהאט צופיל חברים האט ער נישט געהאט דארט אין ישיבה אין די ימים האט ער מחליט געווען אראפ פון וועג ער איז געגאנגען אין מיליטער, ער איז געגאנגען דא א מחנה דא אין רמת גן, ער איז געגאנגען, אין דעם רגע וואס ער האט מחליט געווען ער גייט אין מיליטער, אלע אפגעהאקט מיט אים, מען האט נישט מיט אים קיין שייכות, גיי אין מיליטער. שוין, ער איז געגאנגען אין מיליטער, ער איז דארטן גע, ווייסט דאך תחילתו טובה וסופו דאובה, ער האט געמיינט ער וועט דארטן טרעפן, שפעטער איז דארטן געווארן ביטער כמו גאל, דארטן איז, בקיצור ער האט זיך געטראפן אזא בדד בדד בדד ומבודד. עפעס א טאג הערט ער דארטן פון מפקדה מען שרייט אז ער האט פאסט, ס'איז אנגעקומען צו אים פאסט, ער האט געגעבן א לויף, ער האט דאך געוויסט ער איז א בודד בעולמו, ווער האט מיר נאך אין זין, ווער שיקט מיר א בריוו, ער האט געגעבן א לויף מיט איין אטעם, ער זעהט א גלויה, שטייט דארטן שמואל, שמואל, ער האט געגעבן א רייס אויף די גלויה, איז געשטאנען דארטן אזוי, יקירי אהובי. יקירי אהובי, בכל מקום שאתה נמצא, וואו דו ביסט נאר נישט פארקראכן, בכל מקום שאתה נמצא, ובאיזה מצב שאתה נמצא, הנני רוצה לפגוש אותך ולשוחח איתך. ידידך אוהבך שמואל ראזאווסקי. ער האט געזען אזא גלויה רבי שמואל ראזאווסקי דער ראש ישיבה ווארט נאך פאר אים בכל מקום שאתה נמצא באיזה מצב שאתה נמצא ער האט געווארט אינמיטן נאכט די עולם זאל שלאפן ער איז אריבער געטאנצן דארטן אפאר מחסומים מיט גדרים וואס ווען מען וואלט אים געכאפט וואלט ער געזעצן ביז היינט דארטן און ווען מען האט אים דא ער איז אריבער געלאפן ס'איז געווען אפגערעדט מיט רבי שמואל'ן האט אים אפגעווארט אין שטוב און ער איז געזעצן און פארברענגט מיט אים א גאנצע נאכט בקיצור סוף דבר איז געווען דער בחור איז געבליבן אין ישיבה. האט ער געזאגט אז די בריוועלע די גלויה קריגט יעדע איד

יעצט טאנץ אריבער אפאר גדרים וועסטו אנקומען צום אייבערשטן, דארפסט נישט, דארפסט גארנישט אריבער טאנצן, טאנץ נאר נישט אריבער קיין גדרים וועסטו שוין אנקומען צום אייבערשטן. אה. מען גייט, מען נעמט זיך, ווי האט ער געזאגט דער דער קאברינער איינער איז אריינגעקומען צו אים האט אים געזאגט רבי די בוץ איז גרויס, האט ער אים געזאגט די ערגסטע בוץ. אז מען גיסט נישט צו קיין וואסער ווערט עס פארטריקנט, דאס איז שוין וואס מען גייט, מען נעמט זיך, מען הייבט אן, מען הייבט אן צו אטעמען, מען הייבט אן צו לעבן, חברה. ווי האט ער געזאגט דער נתיבות שלום אז און דא דארטן האט געזאגט בשם זיין טאטן ר' משה אברהם ברזובסקי האט געזאגט אז יעדער מענטש ווערט געבוירן ווערט ער געבוירן מיט א קליין דבר אחר'ל. נאר ער געבט אים צו עסן און צו טרינקען, הייבט ער אן צו וואקסן אויף די לענג און אויף די ברייט, פו! וואקסט א דבר אחר אויף די לענג און אויף די ברייט. קומט שובבים איז דא איין תפקיד, הער אים אויף צו געבן עסן און טרינקען וועט ער אפשטארבן. אזוי וועט ער אפשטארבן. דו עס און טרינק געזונטהייט! הער אים אויף צו געבן עסן און טרינקען. הער אים אויף צו געבן עסן און טרינקען. דו ווייסט דאך ווי אזוי, ווען דו ווילסט אבער א מדינה, שטענדיג מען וויל אייננעמען א שטאט, וואס טוט מען? מען מאכט א מצור, וואס איז די מצור? מען הערט אים אויף צו געבן דארטן וואסער מיט עלעקטרע, מים ומזון, דו הער אים אויף צו מספק זיין, דאס איז שובבים, מיט א שמחה, שובב ושתי ושמחה מיט עצי וזית ובוים, דאס איז דאך די שמחה ווען א מענטש הייבט אן אביסל עקשן, ס'איז א לעבן, ה ה, ס'איז א עובד, עפעס א עובד'ל דארטן, מ'הייבט אן אביסל צו לעבן. א שליטה אויף די מויל א שליטה אויף די אויגן. מ'האט נישט אנצינד דעם למערתה. דעם היתה ערך כמוני. אן אים צו ארבעטן. די דיעה האט נעכטן געווען דא. נעכטן די יארצייט פון רמב ם, ס'איז א בריוו וואס דער רמב ם שרייבט צום זון, אין איגרות הרמב ם איז דאס אין עמוד ל ט, שרייבט ער אפ דארטן ויש לך בני לדעת, זיי נישט קיין קליינע אינגעלע, זיי נישט מעביר סדרה ווי א קליין אינגל. אזוי דאס זאג איך צו, און דער רמב ם האט נישט געשריבן, ער האט געשריבן צו זיין זון איז געווען דער גרויסער זון רבינו אברהם, שרייבט ער אים אזוי ויש לך בני לדעת, כי פרעה מלך מצרים הוא יצר הרע באמת. ס'איז נישט אמאל געווען א פרעה, דא איז דא א פרעה, יעדע מענטש האט ביי זיך א פרעה, פרעה מלך מצרים הוא יצר הרע באמת. און ווייטער ווער איז דאס מצרים בכללו הוא הגוף, דאס איז די גוף. ווער איז דאס אידן? אידן דאס איז די שכל, די פרעה די יצר הרע מיטן גוף ווילן משעבד זיין די שכל ווילן מטמא זיין משעבד זיין משה רבינו עליו השלום הוא השכל האלוקי וואס דארט אין די נשמה דארטן טהורה דאס איז משה רבינו אין יעדן אידן איז דא א משה רבינו ס'דא אין אים א פרעה מלך מצרים שרייבט די רמב"ם וואס די טעג ארויסגיין יא, מצרים איז די גוף. ווער לאזט נישט אינדערפרי ארויס פון בעט? נאר די פרעה די יצר הרע? די גוף לאזט אויך נישט. די גוף אזא, הא? ס'איז אזא שווערע גוף, ס'לאזט נישט ארויס פינף פארטאג, רייט אויף אייער די שובבים. א גוף. מ'האט דיר געזאגט וואס איז גוף ראשי תיבות? גוף וויל פרעסן, גוף וויל פאפן. גוף וועסט פוילן. וועסט פוילן פאר וואלט גוף וועסט פוילן גוף וויל פארט גוף וועסט פאלגן זאלסטו פאלגן איז לאמיר זיך יעצט יא לאמיר זיך יעצט נעמען מיט א שמחה מיט א שמחה ווען די רבונו של עולם ווארט אפ אויף יעדן אידן שטייט אין איד הקדוש מורא'דיגע מאמר זאג ואמרו לי מה שמו מה אומר אליהם ואמרו לי מה שמו מה אומר אליהם אלוקים אל משה אהיה אשר אהיה זאגט ער א מורא'דיגע ווארט רבותי יעצט יעצט משה רבינו מ'האט דאך יעצט גערעדט פון רמב"ם אז די תורה איז נצחי זאגט ער ואמר ה' אלקי אבותיכם שלחני אליכם האט ער געפרעגט דעם אייבערשטן ואמרו לי זיי וועלן מיר פרעגן מה שמו אידן זענען מ"ט שערי טומאה וואס זאגסטו דארטן אייבערשטער איך ווייס נישט וואס דו רעדסט וואס רעדסטו דארטן שובבים כ'ווייס נישט וואס דו רעדסט שובבים מה שמו מה שמו אידן זענען מ"ט ויאמר אלקים אל משה האט ער געזאגט זאג פאר אידעלעך כעוס עם אהיה אשר אהיה טאמער די מענטש זאגט אנהייב שובבים אהיה איך גיי ווערן פון יעצט א גוטע איד איך מעק אויס די אלטע בלעטל ענטפערט די אייבישטער צו עם צוריק אשר אהיה איך גיי ווערן מיט דיר א נייער גאט א נייע בלעטל א נייע מענטש א נייע בלעטל ווען די מענטש שרייט אהיה די מענטש שרייט אהיה דאס איז געווען די תשובה אויף ואמרו לי מה שמו אז אידן פרעגן מה שמו, ווי קענסטו זאגן אזא זאך, די אייבערשטער וויל אונז, אונז זעמיר דאך אין מ"ט שערי טומאה, דאך משוקעים אין מ"ט, ואמרו לי מה שמו, מה אומר אליהם, וואס ענטפער איך זיי? האט די אייבערשטער געענטפערט, אהיה אשר אהיה דער מענטש וואס זאגט פון יעצט אהיה פון יעצט א נייע בלעטל, מיט אים זאגט די אייבערשטער אשר אהיה איך הייב אן מיט דיר א נייע בלעטל, א נייער גאט, כביכול דער זעלבער גאט. איי רבותי לאמיר זיך געבן א שאקל, לאמיר זיך געבן אביסעלע א שאקל, מיט אביסל יראת שמים. מיט איך זאג ר' מאיר לאמשין האב איך געפלעגט זאגן ער זאגט ר' מאיר לאמשין אבער איינער שטעל דיר פאר האט געהאט געראטעוועט הונדערט טויזנט אידן ווייסט וואס הונדערט טויזנט אידן כל המציל נפש אחת מישראל כאילו הציל עולם מלא ער האט געראטעוועט הונדערט טויזנט אידן

איין מאל דו פארמאכסט די מויל פארמאכסט די אויגן ביים אייבערשטען האסטו געראטעוועט זעקס הונדערט טויזענט אידן ותיראן המילדות סוף דבר הכל נשמע את האלוקים ירא די יראת שמים איז געווען ביים זיידנס קיין וואך די וואך די יארצייט איך ווייס נישט ווער דאס קען מען דאך נישט שילדערן ווער עס האט נאר אריינגעטרויטן א שוועל דארט און האט געזען ווי מ'זאגט לפניו נעבוד ווי מען האט געזען די מענטשן נישט דא זיך געווארפן לפניו נעבוד די יראת שמים האט זיך געווארפן דעם גוף די טישן איז געפלויגן ער איז דאך נישט געווען דא איז אמאל האט ער געגעבן א כאפ אויף האט ער געזאגט ביי מיר איז דאס א תפילה כאילו איך מיין נישט איך בין דארטן געווען ער האט געזאגט ברוב ענווה איך מיין נישט איך בין געווען דארטן ביראה איז ביי מיר א תפילה איך בעט זיך דעמאלטס ביראה ופחד עס איז ביי מיר א תפילה. ער האט געזאגט ברוב ענווה, אבער ביי אונז איז עס בכלל נישט ברוב ענווה, ביי אונז איז עס טאקע זיך צו בעטן, איך מיין ביי אונז, ביי מיר, זיך צו בעטן אביסעלע אויף יראת שמים, פארשטיין אז מיט וואס דו קויפסט אפ דעם בורא עולם. ווי זאגט הרב וואזנער, ער זאגט דיר ותיראן המילדות את האלקים זאגט הרב וואזנער, הני תרי נשי יוכבד ומרים, זאגט ער די גמרא זאגט אין סוטה י א זענען געווען צדקניות גדולות זרע קודש וגם נביאות. צדקניות גדולות זרע קודש וגם נביאות דער ווארט ותיראן יראה איז נאר ווען מען איז געשטאנען בנסיון יראת שמים איז דא איין זאך א מענטש שטייט בנסיון יעדער איינער מיט זיין נסיון שטייט מען ביי דעם נסיון ביזט א ירא שמים דו נביאות גדולות זרע קודש וגם נביאות זאגט ער די אין יראת השם של אדם נבחנת זאגט ער אלא בשעה שהוא עומד בנסיון

אויף דעם זענען מיר אראפ אויף די וועלט רבותי. זאגן חזל סוף דבר הכל נשמע את האלוקים ירא כל העולם כולו לא נברא לצוות לזה פון יראת שמים וואס זענען מפתחות החיצוניות והאי האיל אויף דעם דאס איז וואס די אייבערשטער האט ליב ווי זאגט דער ש ם ווי זאגט ער דארטן זאגט ברוך משלם שכר טוב ליראיו איינער האט געעפנט א ישיבה שטארק מצליח געווען. גאר שטארק מצליח געווען. און אלע פארוואס איז עס מצליח געווען? ווייל ער האט גענומען א גוטן צוות, ער האט גענומען א משגיח, ער האט אים געזאלט צאלן דארטן פינף טויזנט דאלער, אים האט ער געצאלט צען, ער האט גוט באצאלט. זאגט דער אייבערשטער איך צאל גוט, ברוך משלם שכר טוב ליראיו, פאר יראת שמים צאל איך זייער גוט, איך צאל גאר גוט, דער אייבערשטער זאגט איך צאל אויף דעם. די ליראיו, וואס הייסט דאס ליראיו רבותי? רבי חיים ברים ברענגט דאס וואס פלעגט מען רופן ביי זיי די שובבים תרגום, די וואך די תרגום, וירא אלקים דאס איז די טייטש יראת שמים, וירא אלקים את בני ישראל וידע אלקים, זאגט די תרגום יונתן וחמא ה' די אייבערשטער האט געזען ית צער שעבודהון דבני ישראל, און וואס איז טייטש דאס טייטש וואס טייטש וידע אלקים? וידע אלקים זאגט דער תרגום יונתן גלי קדמוי, עס איז געווען גלוי ביים באשעפער ית תיובתא דעבדו בטומרא דלא ידע אינש מחבריה, וידע אלקים געווען א תשובה וואס נאר דער אייבערשטער האט געוואוסט, נאר דער אייבערשטער ווייסט וואס זיינע אויגן האבן געוואלט זען וואס זיין מויל האט געוואלט רעדן, וידע אלקים זאגט ער גלי קדמוי ית תיובתא דעבדו בטומרא דלא ידע אינש מחבריה וואס קיינער האט נישט געוואוסט אינעם צווייטן, גלייך נאכדעם וידע אלקים רבותי האט זיך אנגעהויבן די גאולה. גלייך נאכדעם ומשה היה רועה וואס האט דער אייבערשטער געשריגן ועתה הנה צעקת בני ישראל באה אלי ואת צעקתם שמעתי מפני נוגשיו כי ידעתי את מכאוביו כביכול דער וידע אלקים האט אריינגעקלינגען אין דעם כסא הכבוד אריין און יעדער איינער האט א קוד סודי א קוד סודי אין פעלעפאן אין כסא הכבוד האט אריינגעקלינגען אין כסא הכבוד גלייך ואת צעקתם שמעתי מפני נוגשיו כי ידעתי את מכאוביו א מענטש ארבעט אין יראת שמים אריינגעקלינגען אין דעם כסא הכבוד. ווי זאגט די רבי ר' מעכעלע זלאטשוב האט געזאגט אויף מראה יחזקאל יחזקאל הנביא האט געזען די מראות ווער האט השגות ער האט געזען די הפטורה פון שבועות נו די הפטורה פון שבועות די מעשה מרכבה שטייט דארטן ווער האט השגות אבער עס שטייט דאך א פחד פון א ווארט ועל הכיסא ער האט געזען דעם כסא הכבוד אלע די חיות הקודש ועל הכיסא אויפן כסא הכבוד וואס האט ער געזען? ועל הכיסא כדמות מראה אדם מלמעלה, האט געזאגט דער רבי ר' מעכעלע ועל הכיסא, ווייסט וואס א גאט האסט כדמות מראה אדם ווי מענטש דו ביסט אזא גאט האסטו, ועל הכיסא כדמות מראה אדם ווי מענטש דו ביסט אזא גאט האסטו, וויפיל יראת שמים דו האסט אזא גאט האסטו כדמות מראה אדם פונקט ווי דער אדם אזא כיסא הכבוד איז דא, פונקט ווי דער אדם יעדע מענטש זאל וויסן אזא כיסא הכבוד, דא בעט זיך דער אייבערשטער צו דיר שובו בנים שובבים קום צוריק צו מיר. קום צוריק צו מיר, וואס איז דא צו רעדן, די חזל זענען דאך פול אז מיט דעם קויפט מען אפ דעם כביכול כפשוטו, די גמרא אין פסחים קיג, ווי האט מען געהערט אזעלכע זאכן, איר האט געהערט, דער אייבערשטער רופט אויס, דער אייבערשטער נעמט א רמ קול, איר האט געהערט, אזא זאך, ער נעמט א מייק און רופט, אמר רבי יוחנן, על שלושה הקדוש ברוך הוא מכריז עליהם בכל יום, ער נעמט אויבן א מייק און רופט אויס על רווק הדר בכרך ואינו חוטא. על עשיר המעשר פירותיו בצינעא, על עני המחזיר אבידה לבעליה, די אלע זאכן וואס וידע אלקים וואס נאר די אייבערשטער ווייסט. ווי האט ער אמאל געזאגט אזוי זיס, דער רבי יענקעלע גאלינסקי האט געזאגט אזוי זיס אמאל, ער זאגט אז אז ס'איז דא, עס איז דא, איך ווייס נישט די עולם דא ווייסט נישט וואס דאס הייסט מסתמא, ס'איז דא עפעס אזא קעסטל וואס דארטן הערט מען די נייעס, מ'קען וויסן די נייעס דארט, ס'איז א כלי וואס מ'קען וויסן די נייעס. זאגט ער אויבן אין הימל, די אלע נייעס וואס מען איז משדר דא, ווייסט מען אין הימל נאך פאר עס איז געשעט, ווער ס'האט געלערנט די גמרא אין ברכות, וואס הערט מען אין די נייעס? אז דא געווען א עקסידענט, יא, דא געווען א פיגוע, דער איז געשטארבן, דער פארוואונדעט, איי ווער ס'האט געלערנט פרק ג' אין ברכות, דער עולם געדענקט דארטן, די אלע נשמות ווייסן פריערט פאר ווען א מענטש דא גייט אוועק פון די וועלט. די גמרא דערציילט דארטן אסאך מעשה'ס דארטן אויף דעם. אלע ווייסן אויבן פאר ווען ס'געשעהט דא עפעס ווייסן זיי אלע אויבן אז ס'גייט געשעהן אלע נשמות ווייסן פון דעם. איז וואס איז אויבן נישטא קיין נייעס הייסט עס, הא? איז דאס יא דא נייעס. אבער נישט א מענטש גייט אוועק א עקסידענט א פיגוע דאס איז דאס ווייסט מען פריער. איז וואס יא? דא עפעס נייעס איז כביכול כביכול די גמרא זאגט אזוי ווי אין הימל ווייסט מען נישט וואס איז דאס די גמרא זאגט הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים אוי אוי אוי א מענטש גייט און פארמאכט די אויג לברוח מן העבירה זאגט די אייבערשטער כביכול זאגט איך ווייס עס נישט כביכול כביכול איז אויף דעם קומט ארויס די נייעס זאגט די אייבערשטער גיט איך ס'איז געקומען גוטע נייעס פון אונטן הקדוש ברוך הוא מכריז עליהם בכל יום ער נעמט א מייק און רופט אויס, געקומען נייעס! וואס איז געווען? בערעלע איז געגאנגען רבי עקיבא גאס און פארמאכט די אויגן. ער איז געווען א בורח מן העבירה. צי בערעלע צי געצעלע, די רבוש ע רבותי, אונז זענען מאמינים בני מאמינים מיט דברי חזל הקדושים, הקדוש ברוך הוא מכריז עליהם בכל יום שובבים. אוי! מכריז עליהם בכל יום. לאמיר זיך געבן א שאקל. לאמיר זיך געבן א שאקל. טאקע א שאקל רבותי. א שאקל. איר ווייסט די לשון הרמב ם ס'איז א שטארקע חיזוק אויף די טעג ווען מ'איז זיך מטהר. איך גיי לעולם נישט אריין קיינמאל אין פירוש המשניות אין פרה אין פרק ג' משנה ג'. ער שרייבט די לשון. נעכטן געווען די יארצייט פון רמב ם. יא. איבערזאגן א ווארט פון רמב ם. א לשון אין פירוש המשניות רבותי. אין פרה פרק ג' משנה ג'. ואין הבדל זאגט דער רמב ם. בין אדם שלא נטמא מעולם במת, פון א מענטש וואס איז קיינמאל נישט טמא געווארן, לבין זה שנטמא כל ימיו וטבל והוזה שלישי ושביעי. ס'איז נישטא קיין שום נפקא מינה צווישן זיי, אלא אדרבה, זה שנטמא והוזה עליו הוא במעלה יתירה, ווייל שהקדוש ברוך הוא דן עליו שהוא טהור, די תורה האט געזאגט ער ווערט א טהור. ווען א מענטש שובבים גייט ער זיך אננעמען מיט אלע כוחות, זאגט דער אייבערשטער איך רוף אויס ער איז א טהור, מכריז עליהם, רבונו של עולם רופט אויס ער איז א טהור. ער זאגט ס'איז נישטא קיין נפקא מינה פון איינער וואס איז נישט טמא געווארן צו איינער וואס איז טמא געווארן, און ער איז געווארן און הוזה עליו שביעי שביעי שלישי שביעי, נאר אדרבה ער איז דער וואס מ'האט אויסגערופן אויף אים ער איז טהור, ווען אונז רופן ר י אונז טוען מיר זיך היינט מאכן סדר מסיים זיין מיט א ווארט, ס'איז זיין יארצייט אויך די וואך. זאל מען פשוט וויסן די הלכה ולמעשה, די שם משמואל, די מורא'דיגע ווארט, ששש, וואס געשעהט להלכה ולמעשה ווען א מענטש טאקע איז מקבל אזא זאך, וואס מ'האט גערעדט פריערט, צי וואס מ'האט גערעדט אז א מענטש זאל זיך נעמען א צעטעלע ליל חמישי, היינט איז שוואכע דורות ער האט נישט כוחות צו פאסטן, אבער מ'מאכט זיך א צעטעלע וויאזוי מארגן זאל אויסקוקן דיין טאג, די נענטסטע צום אייבערשטן. וואס ווייניגער גערעדט, אויף דיין דרגה, וואס נענטער צום אייבערשטער, וואס מער געלערנט, מיט מיין יצר הרע, וואס מער געלערנט, וואס ווייניגער געפלאפקעט, און וואס מער, ווייניגער זיך די אויגן, אלע די, ווי די שם משמואל, ווייסט וואס ס'געשעהט דעמאלטס? א מענטש איז מקבל א קליינע קבלה אין שובבים, דער רשי זאגט די וואך, כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, וואס זאגט רש"י הקדוש? פארוואס שטייט יענו לשון עתיד? ווייל בכל מה שהם נותנים לב לענות, כן לב הקדוש ברוך הוא להרבות ולהפריץ. וואס טייטש? וואס זיי האבן געוואלט פייניגן, איז געווארן דא ירבה ויפרוץ. וואס טייטש ירבה ויפרוץ? ששה ששה בכרס אחד. ששה ששה בכרס אחד איז א זאך וואס מען האט נישט געהערט, ס'איז א שינוי הגוף. פארוואס איז געווארן די שינוי הגוף? ווייל די גוי האט נאכנישט געפייניגט. זאגט רש"י בכל מה שהם נותנים לב לענות, ווייל ער האט געוואלט פייניגן. און וואס ער האט געוואלט פייניגן? וויבאלד ס'איז ידוע די גמרא זאגט דאך אין קידושין דף מ' אז ביי גוי איז מחשבה רעה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה און ממילא איז ווען די גוי האט געוואלט פייניגן האט עס געמאכט א שינוי הגוף זאגט ער ביי א איד איז מחשבה רעה אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה נאר וואס מחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה